א גוטן ערב שבת קודש פרשת ויצא. יעצט קאכט זיך דא מורא'דיגע מעשה, גאר א חסידישער יונגערמאן האט גענומען אן איידעם און זיי האבן חתונה געהאט, און נאך די חתונה פארשטייט זיך איז זי געווארן שוואנגער און שי געיוו בירט, ליידער ליידער נאך די בירט איז זי משוגע געווארן, אבער באמת משוגע געווארן, און זיי האבן מיך אפגעקאלט דעמאלטס און איך האב זיי געזאגט אזוי, זי האט געמוזט זיין געטאטשט אלס מיידל און ס'האט יעצט אויסגעשפילט. ווייל קיינער נאך א בירט ווערט נישט אזוי משוגע. מען האט מיר געזאגט וואו די סימפטאמס זענען, אבער איך וועל עס נישט נאכזאגן ווייל ס'איז קיינעם'ס נישט ביזנעס. קיצור, כ'האב געזאגט טראג אים צו דעם און דעם סייקיאטריסט, און טאמער נישט וועל איך דיר געבן אן אנדערן. קיצור, מ'איז געגאנגען צום סייקיאטריסט. סייקיאטריסט האט געדארפט האבן צוויי סעשאנס, אזוי ס'הייסט צוויי סעשאנס, א דריי פערטל שעה און נאך א דריי פערטל שעה. און זי האט אנגעהויבן גראד צו רעדן, זי האט געזאגט. פארוואס זאל איך נישט וויינען אז ס'דאך מיר אזוי שלעכט אז ליידער ליידער אז מיין אייגענע געשוועסטערקינד האט מיך געפאטשקעט. זי האט פארציילט אז ער איז דארטן אין די משפחה פארשטייט זיך. און איינמאל ויהי היום ס'איז געווען שטיל און זיי זענען ארויפגעגאנגען שבת אויבן אין דעם שטאק און ער האט איר אראפגעצויגן די גאטשעס און האט אנגעהויבן צו פאטשקען און זי האט נישט געוויסט ווייסט א מיידל די געט סקעירד היינט שוין נישט כ'האב זיי אלע אויסגעלערנט זאגן גאו טו העל זי האט נישט געוויסט וואס און ווער וואס וויל ער דארטן און וואס טוט ער דארטן עניוועי זי איז געווען אלט פֿערצן יאר הי מעסד אפ הער לייף אבער ס'האט געשטימט ביז די אַכצן, ווייסט איך אז קיינער האט זיך נישט געטאטשט מער דארטן, שי דידענט העוו בעד מעמעריס, און יעצט אז זי האט חתונה געהאט און דער מאן האט איר אנגעהויבן דארטן צו פאטשקען איז זי משוגע געווארן, ס'איז א מורא'דיגער חורבן ווייל דאס איז אויכעט א משפחה, פארשטייסט איז אז ער זעצט איין זיין משפחה זעצט ער דאך איין זיין משפחה, איז במילא וויל איך ענק זאגן נאכאמאל רבותי. אינסעסט, דאס הייסט משפחה זענען דרייסיג פראצענט פון די וויקטעמס, אבער מען קען נישט אלץ ארויסקומען ווייל דא איז דא א מאמע וואס זי לאזט נישט מען זאל קומען פאראויס, דא איז דא א שוויגער, און דא איז דא א שווער, און דא איז דא א דרערטליגער, און דא די רבנים וואס זיי קריגן געלט פאר דעם. גייטס צום קאסובער דאגי, ער האט געזאגט מען מאכט א שווייג, דער שייגעץ, דער שייגעץ טמא מטומא, ער האט געשריגן אז מען טאר נישט ברוך מאתך פאר מעשים, און ער האט געשריגן מען זאל זיך אפלאזן פון אים, און ער האט געוואלט רעדן צו מיר, נאר איך האב נישט געוואלט רעדן צו אים, ווייל ער האט מיר געזאגט, ער האט מיר געשיקט א מעסעדזש אז איים גאנא הענג נאכום אן א היי טרי. ר' שלמה קארליבך האט א ניגון, ס'גייט אזוי, היי, לארד געט מי היי, געט מי היי, געט מי היי, זאג אויף דעם בוים גייסטו מיך ארויף הענגען? אויף לארד געט מי היי? די אנגעפליקטער שייגעץ וואס די ביסט! ער האט דעמאלטס געשריגן מ'טאר נישט מ'טאר נישט, האב איך אים געזאגט ווער פרעגט דיך דען, איך מיין ווען, איך בין דיך געקומען פרעגן א שאלה אין די הלכה, זאגסט מ'טאר נישט מ'מעג, אקעי איך הער, ווער פרעגט דיך, די ביסט א אויסגע. פליג די הינט! האסט נישט מצליח געווען אין ערגעץ, האסט שוין געשנארט אפאר טאלער, האסט שוין געבויעט א שול, און יעצט האסטו פראבלעמס אין שטוב. עניוועי, סאו בקיצור, איז דאס וועט אויך זיין א זאך וואס וועט ווערן פארגעסן, די ווייבל וועט בלייבן א קריפל פאר לייף, הלוואי זאל זי קענען האבן נאך א קינד, הלוואי זאל זי קענען דאס קינד אויפברענגען, און הלוואי זאל זי נישט מיטנעמען דאס קינד ווען זי וועט זיך נעמען דאס לעבן, און דעטס איט. געהאט. סאו טענק יו ווערי מאטש אלע סאטמערע קאקמערע בהמות פון די אלע רבנים מיט די דיינים, מען טאר נישט! מען טאר נישט! טאטשן א מיידל מעג מען יא? ס'האבן מיר געהאנדלט יעצט מיט אסטראליע, אסטראליע זאגט זיי גייען נישט געבן פאר מלכי לייפער כשר, וואס זיי טענה'ן אז צו טאטשן מיידלעך אין סקול איז פונקט אזא עבירה ווי צו עסן טרייפות, אז זי האט דאס געמעגט זאל זי דאס אויך מעגן, און ווילסט עפעס וויסן? איך האב געזאגט זיי זענען גערעכט! נישט פאר זיי, פאר זיי טאר איך דאס נישט זאגן, נאר אויף מיין האטליין. איך האלט אז זיי זענען גערעכט. געווען דער לב וואס האט אים איינגעזעצט אין קאליפארניע צוואַנציק יאר צוריק. ער האט געקאשעט געלט מיט אלעם. זאגט ער פארן דזשאדזש דו ווייסט איך האב צוויי פראבלעמס פארוואס איך קען נישט גיין אין דזשעיל. איינס איז איך דארף האבן א מנין, און איינס איז איך דארף האבן א מקווה. האט ער געזאגט אזוי, א מקווה וואס דאס איז ווייס איך נישט, כ'וועל רופן א ראביי וואס ער איז אן עקספערט אין מקווה'ס און כ'וועל מיך דורכשמועסן מיט אים. אבער א מנין? אה, אלס דעמאלס קענסטו רואיג גיין אין תפיסה, איך גיי דיר נאכשיקן מער ווי א מנין. שטייסט? יעדער ווערט פרום יעצט. מען טאר נישט מסר'ן, נישט מסר'ן. יא יא, אזא פנים טראגט עס. כ'האב געוואלט קודם אביסל רעדן וואס איז געשעהן די וואך. איך בין אהיים געגאנגען פון בית מדרש פון דאווענען, כ'האב געקראסט בעדפארד עוועניו, און א בייק איז אריין געפארן אין מיר, ס'האט מיך איבער געקערט, איבער געקוטשקעט, איך בין געפלויגן, ס'איז געווען בלעק לייווס מעטערס, א שווארצע פרוי, און זי האט זיך געגעבן א הייב אויף און זי איז אנטלאפן, זי האט געהאט א צובראכענעם רעדל, זי האט נישט געקענט אזוי שנעל לויפן, אבער למעשה. עס אויסגעסטרעיטענט און זי איז אנטלאפן. יעצט, איך ווייס נישט פונקטליך צו זי האט גע'עימ'ט אויף מיר, צו סתם אזוי, זי האט גע'עימ'ט אויף אידן ווייל ס'איז אזוי שיין געווען ווען אלע אידן גייען אהיים צוועלעווע, א פערטל צו צוועלף הייבט מען אן אהיימצוגיין פון אלע שולן, מ'זעט ממש אויף יעדער איד די שכינה. ווייס איך נישט צו זי איז געווען דזשעלעס אויף מיר, צו זי איז געווען דזשעלעס סתם אזוי אויף כלל ישראל, אבער זי האט עס געטון. זי האט מיך אראפגעפארן, און ס'איז געווען דארטן אסאך מענטשן, און די פאני זאך איז געווען אז אזוי ווי ס'איז נחום ראזענבערג איז קיינער נישט צוגעקומען מיר העלפן, נישט אויפהייבן, נישט גארנישט, נישט רעדן א ווארט, דאס איז עס, דאס איז אלץ לעילוי נשמת רבינו יואל בן חנניה יום טוב, דער מענטש האט אראפגעברענגט אזויפיל העיט אין כלל ישראל, אז איינער צווישן אנדערן איז אויך פול אוו העיט, אמאל האט זיך עס אנגעהויבן איך בין ברוגז אויפן ציוניסט, איך בין ברוגז אויף א וויזשניצער ווייל ער איז פארכאפט, אין דעם, אין די שיטה. היינט אפילו א סאטמארער איינער פארן אנדערן טוט גארנישט מער ווי מען מסר'ט און מען באגראבט און מען בא'גנב'עט. לעילוי נשמת יואל בן חנניה יום טוב. ווען כלל ישראל איז געווען צובראכן זיבעציג יאר צוריק ס'איז געבליבן פון א משפחה איינער, מיין שווער למשל איז געבליבן איינער פון פערטי. ציג פינף און פערציג קינדער, קינדער מיט אייניקלעך פארשטייט זיך, און ער איז געבליבן איינער אליינס, מען האט קיינמאל נישט געטראפן קיינעם, האט מען געמאכט זיכער אז די אידן זאלן זיך צווישן זיך שלאגן און הרג'ענען, ווייל סאטמארער רב איז געקומען, ער האט געהאט עפעס א שיטה, ער זאגט ברענגט צו ויואל משה, ס'קען נישט זיין אז נאך אזא גרויסן חורבן אז משיח איז נישט געקומען, מוז דאך זיין ווייל די ציונים האבן געמאכט א מדינה, און דער אייבערשטער זאגט הריני מתיר את בשרכם. כ'וואלט זאגן פארן סאטמאר רב ס'איז זייער א פיינע שיטה וואס שטייט אין די גמרא אבער ס'דא נאך א געדאנק אויכעט די חורבן בית המקדש איז חרוב געווארן זאגט די גמרא מסכת גיטין קמצא בר קמצא און דאס האט מען דא געטון איך וויל פארשטיין א זאך סאו גלייבט ער נישט אין רבי'נס שיטה האלט ער נישט אז די רבי איז ריכטיג אבער ער שטערט דאך דיך נישט פארוואס ביסטו געגאנגען אין בעלזער בית מדרש אין וויליאמסבורג געגאסן בליטש אויפן דיין געגאסן בליטש אויף אים ער קען אים בלינד מאכן אויף אן אויג. קיין זעלבער ווי דער וואס האט געגאסן בליטש אויף מיר, דער שייגעץ שניצלער האט אויף מיר געגאסן בליטש, פארשטייסט? דאס האט אונז די רבי געלערנט, די רבי האט געמאכט א פערפעקט דזשאב, ער האט אונז אויסגעלערנט פערפעקט, און נאכדעם איז מען געגאנגען אריין אין קלויזענבורג, מען האט צוהאקט דארטן די טישן און די בענק און דעם ארון קודש, מען האט אלעס צוהארגעט, און די קלויזענבורגער אידן האבן געהאט ענק אלע אין דר'ערד, און זיי האבן אויפגעשריבן לעילוי נשמת יואל בן חנניה יום טוב, און אזוי ווי אין סאטמאר איז געווען זייער א נארמאלער מענטש וואס ער האט געארבעט דארטן, און ער האט געהייסן. רבי לייביש לעפקאוויטש דער ראש הקהל פון סאטמאר, און ער האט געהערט מען האט אונטער דעם חורבן האט מען אונטערגעשריבן לעילוי נשמת רבינו יואל בן חנניה יום טוב, האט ער געבעטן מען זאל עס שוין פאררעכטן, האט מען געזאגט ס'קאסט פינף און צוואנציג טויזנט דאלער, זאגט ער שיקטס מיר די ביל איך באצאל אלע בילס, און מען האט פארראכטן, יעצט איך וויל פארשטיין בכלל. די אינגעלייט וואס האבן דאס געטון און די בחורים דאס זענען געווען ערנסטע תלמידי חכמים? ווי איז די גאנצע קנאות פון רבי'ן אין זיי אריין? פארוואס האט עס אונז נישט געבאדערט? פארוואס האט עס נישט געבאדערט יעדן ערנסטן איד אין בית מדרש? ווייל מ'האט געוואוסט אז שמים שמים להשם והארץ נתן לבני אדם, די רבי דארף רעדן קנאות און אונז דארף מיר טון וואס אונז דארף מיר, אונז דארף מיר מחנך זיין אונזערע קינדער, פארשטייסט? דאס איז דא געשען, יעדער האט געמיינט אז די רבי האט געמיינט ער זאל גיין שלאגן, ער האט נישט געוואלט דו זאלסט גיין שלאגן, ער איז אליין אויך נישט געגאנגען שלאגן, האט אמאל געבעטן. זון אז אזוי ווי די רעבעצן טוט אן גרויסע צרות זאל ער ארויסהעלפן מען זאל אנמאקלען די רעבעצן מ'האט אים געוואלט נוצן פאר א סאלדאט קאוקא קאהן האט אים געבעטן האט מיין זון געזאגט איך בין מסכים איך גיי זיין די פראנט ראנער אז מען דארף איר געבן מכות זאל איך איר געבן נאר איין זאך איך גיב דעם צווייטן פראסק אהרן שייגעץ תשעה באב זאל געבן דעם ערשטן פראסק נישט דא וועט ער זיך ארום וואקן אהן די גאנצע באלעבאס אין שטאט און יענער וועט פאר אים שלאגן און די אלע וואס האבן זיך געשלאגן פאר רבי אהרן און טוט זיי נאכדעם לייד. קענען טון שידוכים, ס'איז געווען אויסגעשפילט, ס'איז נאך היינט אויסגעשפילט, סאו דאס איז וואס דא איז פארגעגאנגען, יעדער האט געוואלט כאפן די מצוה, די בחור'לעך, רבי האט געזאגט האט ער געזאגט, מ'האט שוין געהערט א רבי האט אמאל געזאגט עפעס, מ'האט משה רבי'נען אויך נישט געפאלגט אלעס וואס ער האט געזאגט, עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג, איך וויל נישט יעצט קומען צו דעם פונקט, איך וויל קומען צו דעם פונקט אז יעדער דארף וויסן ווי ער האלט און ווי ער האלט נישט, און די שנאת חינם וואס מ'האט אראפגעברענגט דא און מ'האט איינגערעדט אז דאס איז ווייל מ'גייט זיך שלאגן מיט ציונים, דאס איז א. איינגערעדטע קרענק וואס דאס ווארפט אוועק משיח'ן. ווי לאנג דער שנאת חינם גייט זיך נישט אויפהערן, דאונט איווען טינק אויף פארקינג היער, משיח גייט זיך נישט אפשטעלן. ווייל די גאנצע חורבן איז דאך געווען וועגן שנאת חינם, נו, עט מען דאך גיין צוריק נעמען יעצט? נעה, יור פינישד, יור אוט, וואס איז דען דא געשען? מ'געדארף וויסן ווען צו פאלגן דעם רעבן, ווען נישט צו פאלגן, און וויפיל צו פאלגן, און מ'געדארף וויסן ווער ס'דארף פאלגן. כ'האב נישט געזעהן אז ר' חיים מנשה פרידמאן זאל גיין אין בעלז ווארפן בליטש. פארשטייסט? יעדער האט זיך געוואטשט פון די אלע משוגענע דרכים. און די רבי האט זיך אויך געוואטשט. כ'האב נישט געזעהן די רבי זאל גיין ווארפן בליטש. און דאס איז וואס דער יונגער דור מוז וויסן. ס'איז געווען אפאר צעווילדעוועטע משוגעים. וואס זענען געקומען פון צובראכענע עלטערן. די טאטעס האבן מיטגעמאכט א לאגער מיט אן אוישוויץ. און אז די רבי האט געזאגט זענען זיי געווען גרייט צו גיין זיך שלאגן. אזוי ווי כומעיני'ס מיליטער איז געווען גרייט זיך צו גיין שלאגן פאר זיינע משוגענע זאכן. סאו עניוועי. זיץ איך דא אויף דער ערד. האט מיך אראפגעווארפן א בייסיקל. קיינער איז נישט געקומען העלפן, אפילו נישט קיינער איז געקומען זאגן א גוט ווארט, וויאזוי פילסטו? שפעטער האט די גויטע וואס האט מיך אראפגעווארפן געזאגט אז זי גייט רופן די אמבולאנס, האב איך געזאגט דו מיר א פעיווער, דאונט קאל אן אמבולאנס, איי וויל נאט רייד וויט אן אמבולאנס אן סעטערדעי, סעטערדעי איז אווער דעי אוו רעסט, נאכדעם זענען געקומען דארטן חברה, און מ'זאגט מ'עט רופן די הצלה, זאג איך רוף נישט אשאד דעם טעלעפאן ווייל איך גיי נישט אריין אין הצלה, די דין איז אז דארטן וואו ס'איז אפילו א סכנת אבר קען מען נישט מחלל שבת זיין. טאר נישט מחלל שבת זיין. כ'האב אמאל געהערט פון ר' פישעלע'ן זייער א שיינעם שיעור. האט ער געזאגט, איינער האט זיך צושניטן אונטער די אויגן ברעמען, בקיצור האט ער געזאגט מען זאל רופן די הצלה מען זאל עס פאררעכטן. האט אים א צווייטער געפרעגט, רבי ס'איז קיין סכנת אבר? האט ער געזאגט צו יא, ווייל ער וועט אויסזען פאני א גאנץ לעבן וועט ער ארומגיין מיט אזאלכע סטיטשעס ער וועט אויסזען זייער פאני און א מענטש שעמט זיך. אויף כבוד הבריות האט די תורה אויך אויף גערעכנט זיך. האב איך עס איבערגעזאגט פאר דעם זלמן לייב. פיליפס, דער וואס האט געזאגט פארן שוואגער זיינער רוק די מחילה אביסל אינמיטן ווייל די פיפי גייט נישט אריין גראד, דער זעלבער זלמן לייב האט געזאגט טאקע א שאד מען האט נישט נהנה געווען פון דעם איד ווייל עט די ענד אוו די דעי האט ער געהאט די תורה אין די הענט, איך האב איהם געלערנט געוויסע זאכן אין מראות און איך פלעג זיצן דארטן יעדן טאג א שעה אינדערפרי, עטס ווייסט וואס מאל דער סאטמארע דיין האט איהם אפגערופן פרעגן שווערע שאלות, סאטמאר דיין איז געווען א גוטער פארלערנער. אבער אזוי מען האט דאך געמוזט האבן א היימישן דרעק האט מען איהם גענומען.

געגעסן, כ'האב געדאוונט מנחה מעריב, מוצאי שבת בין איך אראפגעגאנגען נעמען א עקסרעי, און די דאקטער זאגט נאו לאקי יו, נאטינג העפענד, איטס דזשאסט סוואלן, באט איטס גאנא גאו דאון, און ער האט מיר געגעבן אזא ספלינט, און ער האט מיר געגעבן מעדיקעישן אז ס'זאל מיר נישט וויי טון, זאג איך אים דאס נעם איך נישט, איך קען באשטיין ס'זאל מיר יא וויי טון, דער אייבישטער געבט מיר אז ס'זאל מיר וויי טון, פארוואס זאל איך נעמען מעדיקעישן ס'זאל מיר נישט וויי טון, דאס טענה איך, אונז האבן מיר א גרויסן באשעפער, מיר האבן א. גרויסע דוד המלך מיט א גרויסן תהלים, היינט זאגט מען פארן באשעפער וועיט א מינוט, אונז האמער מיט דיר גארנישט, אונז ברויך מיר דיך נישט, אז איינער ברויך האבן א קינד איז דא בוני עולמות און מחריבים און די אנדערע ארגענעזעישאן, וואס ברויך איך שוין היינט האבן דעם אייבערשטן, דאס האמער אונז געמאכט, מ'האמער אויפגעשטעלט א דור פון כופרים און אפיקורסים, וועגן דעם שווערצן זיי אריין דארטן זאמען פון גוים און פון שווארצע מיט אלעם ס'איז לעבעדיג און פארטיג. סאו דאס איז געווען איין זאך וואס איז געשעהן, נאכדעם וויל איך ענק זאגן נאך א זאך, וואס איך וויל ענק מסביר זיין, זיי קריגן זיך דא ארום ווער ס'איז א מסור, דער איז א מסור, יענער איז א מסור, איך פארשטיי נישט, משה טעראריסט פרידמאן איז נישט קיין מסור, און די אלע וואס זענען נאנט געווען צום סאטמאר רב זכרונו לברכה זענען נישט געווען קיין מסרים? די גאנצע דור איז געווען פול מיט מסרים, און איך האב מיך ארומגעשלאגן אז מ'זאל נישט טאטשן קינדער, איין שיינעם טאג קריג איך אפשר צוואנציג אדער דרייסיג בריוון פון אלע פלעצער ווי איך האב געלט און אינוועסטמענטס אז די איי אר עס האט פארלאנגט אן אודיט. געזונטערהייט, איך מיין זיי פרעגן מיך נישט עניוועי, זיי שיקן מיר דאס ארויס עניוועי, זיי זאגן מיר נאר איך זאל עס וויסן אז מען קוקט דיר נאך. איך האב נישט וואס צו באהאלטן, איך האב אלץ מורא געהאט צו לעבן ווי א קרוק עניוועי ווייל איך האב געוואוסט אז טאמער וועט מען דארפן איינעם מסר'ן וועלן זיי מיך מסר'ן, איך קען זיי דען נישט? עניוועי האט מען גע'מסר'ט. אלעס און דאס און יענץ, און צוויי דריי חדשים איז דורך, כ'האב נישט געהערט פון זיי, און דעטס איט. דאס איז וואס דא איז פארגעגאנגען די גאנצע צייט, אלעס האט געאארבעט מיט מסירה. נאר וואס, זיי האבן געוואוסט וועמען זיי ווילן מסר'ן און וועם נישט, און היינט איז יעדער געווארן א מסור, יעדער לאכט זיך אויס, מ'קען מסר'ן עה. לייזער קעסטענבוים, מ'קען היינט מסר'ן יעדן, יא דעטס איט, און דאס גייט עטס זיך אנהייבן אויסצולערנען. דעמאלטס האב איך געוואלט פארקויפן די הויז אין וויליאמסבורג, איז געווען מסתם צען קאסטומערס, און די איבעריגע צוואנציג זענען געווען סאטמארע חיות, א יעדער זאגט איך וויל מאכן מיט דיר א דיעל אונטערן טיש מיט אזויפיל געבן מיט אהער מיט אהער, זאג איך רב איד איך מאך נישט קיין דיעלס מיט קיינעם, ווייל עטס ווילטס נישט מאכן קיין דיעל מיט מיר, עטס ווילטס מיך באגראבן, און עטס זוכטס א פתח חרטה אריינצוקומען, און מיך זאלט עטס אפלאזן. ווייל עטס זענטס טאקע אלטע אזיאטישע מארמאראשע פערד, אבער איך בין שוין דורך דעם חדר, איך האב געלערט אין סענסטריט. יעצט איז דא נאך א זאך, פאראיאר אין שניי האב איך מיך אויסגעגליטשט דארטן ווי ס'איז דא די גרויסע שול, די נייטרא שול אויף ראדני סטריט. בקיצור, כ'האב זיי געזאגט איך וויל מיך פארגלייכן מיט א דין תורה, האבן זיי געזאגט זיי ווילן נישט, איך זאל זיי סוען, ווייל פארשטייסט וואס זיי ווילן, זיי ווילן דיר קענען נאכדעם נאכלויפן אז דו האסט זיי געסועט. האב איך זיי געזאגט פיין, כ'האב עס אויפגעכאפט, כ'האב עס רעקארדירט, און שוין. און. ס'האט זיך אנגעהויבן אז כ'דארף האבן עדות ווער ס'האט געזעהן, און זיי האבן אנגעזאגט יעדן אז מ'זאל זאגן קיינער האט עס נישט געזעהן. איז דעמאלטס איז געווען דער ריספלער, ריספלער האט געלעבט נאך דעמאלטס, און כ'האב אים פארציילט וואס דא גייט פאר, האט ער מיר געזאגט אזוי, אונז האמער א פאליסי אז דו קענסט אונז סוען, אבער פון וויפיל דו קאלעקטסט מוזטו אונז געבן, כ'דענק נישט וויפיל ער האט געזאגט, צען פראצענט צו צוואנציג פראצענט, כ'דענק נישט וויפיל ער האט געוואלט. זאג איך, כ'וועל דאס נישט טון, ווייל איך קען נישט זיצן א גאנץ לעבן און מורא האבן אז אפשר וויל מיך יעצט סאטמאר באגראבן און זיי וועלן גיין זאגן אז כ'האב גענומען געלט און כ'האב עס זיי געגעבן אונטערן טיש אזויפיל און אזויפיל, איים נאט גאנע דו איט, איי רעדער נאט מעיק עניטינג, איים נאט גאנע דו איט, און אזוי געבליבן, כ'האב גארנישט געמאכט, כ'האב אפילו נישט געמאכט קיין לאוסוט, פארשטייסט? ווייל איך ווייס ווער נייטרא איז, דאס ווייס איך, ווייל איך האב איינעם א חבר, ער פלעגט אמאל דאווענען אין וויזשניץ, וואס ער האט דארטן געפיקסט א טוילעט און איז אראפגעפאלן ער איז שיער געהארגעט געווארן, האבן זיי אים צוגעזאגט יא זיי האבן אים געגעבן די אינשורענס, זיי האבן גענומען דעם אלטן מאטשקאוויטש, פאטשקאוויטש דעם רב דעם שייגעץ, ער האט געבן ער האט געבן, ער האט אים געגעבן כ'מיין נאך פינף וואכן צו וויפיל, נאכדעם האט ער געזאגט אונז געבמיר נישט מער, ממילא האט ער שוין נישט געקענט נעמען פון די אינשורענס אויך נישט ווייל זיי פרעגן גראד, איינער האט דיר שוין געגעבן עפעס געלט? דאס איז אזאלכע רשעים אזאלכע הינט אז ס'נישט דא זייער גלייך. מיט זיי איך גיי מאכן א דיעל? נאו וועי! קען מען עס באקומען כשר איז גוט, קען מען גיין א דין תורה איז גוט, קען מען מוז מען זיי סוען זאגט דער רמב"ם מ'מעג, אז יענער איז א גבר אלם מעג מען, אבער אנהייבן מיט אונטערן טיש מיט אויפן טיש. איך האב פארקויפט דעם הויז דא אין וויליאמסבורג אויך געווען אזוי, ס'געווען מענטשען, כ'וועל דיר געבען אזוינפיל, כ'וועל דיר געבען, כ'וועל דיר געבען יעדעס יאר הונדערט טויזענט דאלער אויף אזוינפיל יאר, זאג איך אים ביסט משוגע איך טראסט דיר דען? איך טראסט ענק נישט, ביי מיר זענט עטס גנבים, גענגסטערס, ליגנערס. עטס האטס געהאט איצעלע פימפ וואס ער האט ענק געבעקט, איך האב יענעם געזאגט דו ווילסט דאס הויז? דו מוזט קודם גיין און ברענגען מיר בענק טשעקס ווייל איך גיי גיין צום קלאוזינג פאר אלע, פארשטייסט? איך טראסט זיי נישט. און נאך געווען דארטן א אשה זונה וחללה, האט זי עס געזאגט הויך איך זאל עס הערן, אויף די סטעפס איז זי געשטאנען, זאגט זי, אה, מען דארף אים נישט געבן גארנישט, נישט מער ווי הונדערט טויזנט דאלער. פרעגט יענע פרוי הויך פארוואס, זאגט וואס הייסט ער איז דאך אין חרם, קיינער וויל מיט אים נישט האנדלען, דאך א משוגענער. שוין, איך האב עס געהערט, האב איך אנגערופן די פרוי, כ'בין אַרויפֿגעגאַנגען די סטעפּס. כ'האָב איר געזאָגט, אַנטשולדיגט, כ'וויל אײַך עפּעס זאָגן. איר ווייסט, איך פֿאַרקויף עס נישט. ס'בעט נישט בײַ מיר צו עסן. איך פֿאַרקויף עס נישט. אָבער ווייסט וועם איך ברענג דאָ אַרײַן? LGBT! איך ברענג אַרײַן די מנוולים, וואָס האָבן חתונה זכרים מיט זכרים. און אײַערע קינדער וועלן זען אין די האָל, ווי זיי קושן זיך די זכרים, און אפֿשר נאָך מיטן ווירשטל דרויסן אויך. דעמאָלט וועט איר זען, וואָס איר האָט געטאָן. האָט זי אָנגעהויבן, כ'האָב נישט געמיינט, כ'האָב נישט געוואָלט. זאָג איך, דו ביסט אַ שקרן, אַ ליגנער, אַ שיקסע, אַזוי ווי אַלע סאַקמערע, וואָס זענען דאָ אויפֿגעצויגן געוואָרן. אז דו זעסט אז איך בין שטערקער פון דיר ווייל איך האב נישט קיין מורא, ווייל וואס גייסטו טון עס? ארויסשטעלן צעטלעך כ'האב עס פארקויפט פאר אן LGBT? וואס גייסטו טון דעמאלטס? די דיל איז א דיל, דו קענסט גארנישט טון מער, אונז קענען מופן פון דא און פארטיג. דאס איז די חברה, דאס איז א שמוציגע עמך, און זיי ווילן אז דער אייבערשטער זאל זיי בויען א בית המקדש, ער האט נישט פאר וועם צו בויען, ער האט ענק חרוב געמאכט ווייל סבאך מהול במים, די בראנפן גייט אויסגעמישט מיט וואסער, גנבים גזלנים. כ'האב אויך געוואלט זאגן איצו גליק, כ'האב א שטיקל פראבלעם, איך האב דיר געזאגט אז איך גיי דיך דאך באגראבן דארטן אין סאבעל פארק, כ'האב געארבעט יעצט ביי די גאווערמענט, כ'הער ביסט טויט קראנק, זאלסט אפפייגערן א מיתה פתאומית, ס'זאל נישט בלייבן פון דיר א זכר, און דו האסט שוין נישט קיין מורא, דו וועסט קומען אויף יענע וועלט, דו האסט דאך א זון וואס ער איז שוין דער רב און האט זיך שוין אנגעטון די שמונה שרצים, די שמונה בגדים, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? איז בקיצור, וויל איך דיר זאגן, האב איך געוואלט דארט מאכן דיין בית החיים. צוגלייכן און צוגרייטן ווי מ'וועט דיך לייגן, פונקטליך ווי מ'וועט לייגן דעם קאפ, דעם שלראש, דעם פופיק, דעם שליד, און די גאווערמענט וויל עס מיר נישט פארקויפן, סאו כ'ווייס באמת נישט וואס צו טון. זיי ווילן מיר נישט געבן דאס פלאץ וואס איך קען דארט באגראבן איצא און איצא, פאר אלל איי קעיר כ'וועל דיך לייגן אויף די פלאר, נישט אונטער דר'ערד. משוגענער וואס דו ביסט. ער איז געלאפן און געזאגט. דא פאר דעם משה'קל צרוף. אז דו ווילסט נישט א הויז זאל אפברענען ביינאכט זאלסטו נישט לאזן אז מען דאווענט דארט מנחה מעריב. בקיצור איך האב נישט דארט ווי צו דאווענען מנחה מעריב און דאס הויז האט נישט אפגעברענט און דו פייגערסט אפ. מיט וואס גייסטו אהין מיט וואס דו שייגעץ טמא. עניוועי. שוין יעצט גיי איך ארויפשטעלן אפאר טעלעוויזשאנס מיט אנדערע קאמיוניקעישאנס וועגן די וואוטס.

טעקספעיערס אוו פענסילוועניע און די וואן פוינט טרי מיליאן וואוטערס הו טראסטעד דאמיניאן וואוטינג סיסטעמס וויט דעיר בעלאטס דעט דאמיניאן וואוטינג סיסטעמס האס האנג יו אוט טו דריי און סלעפט יו אין יור פעיסעס נאט אנלי אר פענסילוועניענס מאר סקעפטיקעל באט די עקשאנס אוו דאמיניאן וואוטינג סיסטעמס לאסט נייט האוו לעד קרעדיביליטי טו דעיר אקיוזערס אקיוזעישאנס. שוין, זעהט עטס, דא קומט יעצט ארויס אז דאמיניאן, דאס איז די קאמפאני וואס ס'מאכט די גניבה'ס גזילה'ס. סוף גנב לתליה. יעצט דא קומט ארויס אז א מ יעדער האט געטראסט פאר אמעריקע און ציטיזענס האבן מיר געטראסט פאר די גאווערמענט ס'איז געווען ממש אנבעליוועבל יעצט ווערן מיר געוואויר וואסערע ליגנערס און בלאפערס ס'איז דא און ס'איז אלעס ווערט קאנטראלירט פון מענטשן פון אויסלאנד בכלל וואס האט מיט אונז נישט קיין שייכות. וואט איף די טראסט יו העד אין יור רעפאבליק

יעצט וועט עטס הערן אז מ'האט געטשארדזשט פאר אַכט טויזנט האומלעס האט ער געטשארדזשט צוויי חברה זיי האבן גענומען נעמען קאלעקטעד נעמען און געגעבן און געמאכט און ס'איז געווען א חורבן הערטס אויס. דיס איז די שאו דעט רעספעקטס יור אינטעלידזשענס, ווי אנער יו עז א סיטיזען ענד.

נאו טו מען האב בין טשארדזשד וויט פארטי וואן קאונטס פאר אלעדזשעדלי סובמיטינג טאוזענדס אוו פראדזשולענט וואוטער רעדזשיסטרעישאן אפליקעישאנס אן ביהאלף אוו האומלעס פיפל ענד היער טו ברעיק איט אלל דאון פאר אס איז דזשאו וועבער וויט דזשאסט דע ניוז. דזשאו טענקס פאר דזשוינינג אס טודעי. עריק טענקס פאר העווינג מי בעק נייס טו סי יו אגעין. יא יו בעט מען סאו טעל אס הוז בין טשארדזשד ענד וואט האב דעי בין טשארדזשד וויט. טו מען, קארלאס מאנטענעגרא ענד ראול אלווערא. סאו דעי ווער טשארדזשד מאנדעי ביי די לאס אנדזשעלעס קאונטי דיסטריקט אטורני פארטי וואן קאונטס אוו וואוטער פראוד, עיט טאוזענד אפליקעישאנס דעי אטעמפטעד, דיס וואס א ברעזען סקים, ענד וואט דעי ריעלי טרייד טו דו וואס מיסטער מאנטעגערא הי וואס ראנינג פאר די מעיאר אוו האוטהארן, סאו לעטמי ברעיק דיס דאון פאר יו, די פירסט טינג הי דיד איז הי פאלסיפייד סאם דאקומענטס, נאו אוו קאורס יו נאו איף יו גאנא ראן עז א מעיאר יו גאנא ראן עז א רייט אין יו ניד סאם פיפעל טו סובמיט צום צום וואוטס אר צום סערטיפיקעישאן סעיאן איים ראטינג אין פאר דיס גאי איים ראטינג אין פאר דיס גאי הי פארדס דעם די קאונטי קלערק וואס ווייז טו דעט טיפט טיפט אים אויף סי סאמטינג וואזענט קווייט רייט סאם אוו די אדרעסס דידנט קווייט מעטש אפ סאו דעטס ווען די דיסטריקט אטורניס אפיס לאונטשט איטס אינוועסטיגעישאן און די עף בי איי איז נאו אינוואלווד טו דעי פאונד טאוזענדס און טאוזענדס אוו דיס אפליקעישאנס און דיס וואוטער אפליקעישאנס אין א

בי איט ווייד ספרעד אר מיינער באט וואוטער פראוד נעווערדעלעס ענד פיפל טרייען טו מאניפולעיט בעלעטס און סטאף לייק דעט.
און איי אנדערסטענד דער מייט בי סאם קאנעקשאן העיר טו טו גענג אקטיוויטי איז דעט איז דעט רייט?
אוי יא, דעט די וואט די פראסעקיוטער סעד יעסטערדעי דוירינג די ארעימענט דעט מיסטער מאנטענערא וואס בעקד ביי עם עס טערטין, דעי פיינענסד הים אין ען אטעמפט טו געט סאמבאדי אין עס די מעיאר אוו האטהארן.

האו דעי גאט דער הענדס אן יו נאו דע נעימס אוו עיט טאוזענד אר דיד דעי גאו אוט ענד טאלק טו האומלעס פיפל איי מין אימעדזשין עיט יו קאנט טאלק טו עיט טאוזענד פיפל רייט יו העד טו האוו עקסעס טו ראודעראלס. איי טינק דזשאו ווער גאנא האוו טו ווער גאנא האוו טו ליוו איט דעיר באט רילי רילי אימפארטענט סטארי טענקס פאר פאלאואינג איט פאר אלל אוו אס.

עווידענס אוו גילט דען ווי העוו העיר. סידני פאוועל, איי וואנט יו טא ריעקט טא סאמטינג דעט די סיניאר רעפאבליקען סענעטאר פראם פענסילוועניא פעט טומי דזשאסט סעד אין ריעקשאן טא די דיסטריקט קאורט דזשאדזשעס דיסיזשען, די דיסטריקט קאורט דזשאדזש איז.
שוין דא האט ער גערעדט פונקטליך גוטע זאכן. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, עטס ווייסט איך האלט דאך אין איין זאגן אז מ'דארף איבערבעטן יענעם, מ'האט יענעם באליידיגט, מ'דארף איבערבעטן. ס'איז דא עפעס א רב שיקט א שליח ער וויל מיך איבערבעטן ווייל עפעס אין שטוב ביי אים איז עפעס געשען עפעס אן אומגליק כ'וויל נישט זאגן וואס ס'איז נישט קיין חילוק זאג איך אים ניין מיך איבערבעטן קענסטו נישט נאר כבולעו כך פולטו אזוי ווי דו האסט אריינגעשריבן דעמאלטס אין אלע צייטונגען חידושים פון וועם מעג מען הערן מוסר? פון זיין מלאך פיליפ סאו איינער קאללט מיך אפ ס'איז דא דא איינער וואס גייט דארטן אז מ'זאל ער ערלעדיגט די גניבות פון די רענט דארטן ווי מ'האט געשאסן נעבעך די פרוי מיט דעם בחור. און אין יוניאן אין דזשערזי סיטי. בקיצור איך רוף אים אן און איך זאג אים זאלסט וויסן אז דאס וואס מ'האט געשאסן דאס איז נאכנישט פארגעסן געווארן ווייל דו מוזט פארשטיין איך בין געגאנגען דארטן איך האב געוואלט זעהן צו איך קען קויפן פאר די קינדער א דירה האט מען אנגעהויבן גראד צו זאגן אה דו איך מיין איך געדענק נישט ווי ער האט געהייסן איך מיין ער האט געהייסן לאון זאגט ער די די ביסט א שייגעץ די האסט א שמוציגע האטליין בבבבבבבבבב זאג איך אקעי דעטס אלל ס'איז דא גענוג פלאץ אין אמעריקע און איך האלט נישט אז איך מוז גיין דורך א קהילה איך קען אליינס גיין איך קויף ברוך השם ריעל עסטעיט און איך פארקויף עני וועי איך האב אים געזאגט אבער וואטש וואס דו טוסט ווייל דו ביסט נישט באלעבאס אויפן אייבערשטן און נישט אויף אידישע קינדער נאך וואס איז געשען וואס איז געשען יעצט שטעלן זיי ארויס ווידער א צעטל זאג איך יענעם זאלסט געדענקען די זאך וואס האט דער אייבערשטער דיר געגעבן נישט פאר דיר דו ביסט א

פיפיג! עטס זיך אויסלערנען, דא איז געווארן ארדענונג! ס'איז געווען יעצט אין ארץ ישראל אויכעט עפעס א ברעסלעווער, ער האט מטמא געווען דרייסיג קינדער, האט אייגענע קינדער, ער איז א מלמד, ער האט אייגענע קינדער האט ער פֿערצן קינדער, ער האט נישט קיין שום רחמנות געהאט, און ער האט מטמא געווען א גאנצע שטאט פון קינדער, און. און אז מ'קוקט אן אזאלעכע שיינע קינדערלעך. און זענען גוט אפגעזייפט און זיי שמעקען אוועק, די קליידער זענען שיין אויסגעקליענט, נאר ס'שטעלט זיך אויס דאס ווירשטל מוז מען לערנען אויכעט, עס איז דא אסאך שיינע ספרדישע קינדער טשאקאלעט ביוטיפול פיסעס, און דעטס איט. ס'איז אזוי, ס'איז דא א יונגערמאן, ער האט געוואלט פארן אויף פלארידע, זיין ווייב האט געזאגט זי וויל נישט פארן, בקיצור זי האט אים געלאזט אליין פארן. ער איז געפארן אליין און אין פלארידע האט ער געטראפן א מיידל א בתולה א מיידל וואס האט קיינמאל נישט חתונה געהאט נאך און ער האט געשפילט ליבע מיט איר בקיצור ער האט זי אנגעשוואנגערט בטעות ס'איז געווען אן עקסידענט א מיסטעיק און שי געיוו בירט זי האט יעצט א קינד ס'איז פון די היימישסטע פון די היימישסטע אין וויליאמסבורג פון די היימישסטע יעצט איינער האלט מיך אין אז ער וויל זיין שדכן יענקל בער האט דאך אויך אזא קינד, ער האט אנגעמאכט אויך א דזשאב א מולדת חוץ, און דא איז אויך דא איינער א מולדת חוץ, און וויל ער זיך מאכן א שידוך צווישן זיי. דער פראבלעם איז נאר אז כ'האב אויסגעפונען כ'האב מורא ס'זענען ביידע פונעם זעלבן דזשענדער, זענען ביידע זכרים אדער ביידע נקבות. לאידך גיסא קען אדער זיין אז ביי די רבי'שע קינדער איז נישט קיין חילוק, מ'קען חתונה האבן צוויי זכרים צו צוויי נקבות. מ'קען נישט מאכן אזאלכע שידוכים. יעצט לאידך גיסא עס קען זיין אז ביי די רעבישע איז נישט קיין פראבלעם צו נעמען דעם זעלבן דזשענדער. פארשטייסט וואס דא גייט פאר? אהרן איז א מלעיג און זאגן די ציונים ימח שמם וזכרם, איז וואס מיט א מולדת חוץ, זאגט דיין אייניקל א מולדת חוץ, דאס מעג מען, וואס וואס איז דא די צרה מיט די אלע זאכן? איך זע אז די סאטמארע זענען דאך אזאלכע מושחתים, אבער אינטערעסאנט, זיי קומען פון אזאלכע פויערישע געגנטן, זיי ארבעטן.

דאס איז די זעלבע, די אזיאטישע מארמאראשע מיט די חברה זענען פון די זעלבע געגנט און ס'איז איין טייג געקנעטן, זיי האבן ליב יענעם, וויאזוי מען זאגט אין ארץ ישראל, התקפה איז די גרעסטע הגנה, אטאקיר יענעם, דאס האט סאטמאר געטון, איך געדענק ווען איך בין דורכגעגאנגען מיין מלחמה מיט די שקצים, דאס. זעלבע סיסטעם געווען. ס'איז דא עפעס א יונגערמאן וואס האט נעבעך נישט ווי צו וואוינען, ער איז א גרוש דאכט זיך, ער דרייט זיך אין די גאס, איך זע אים אין יעדן רעסטוראנט עסן, האבן זיי גענומען דעם משוגענעם, ער זאל גיין צו די ניינטיעט פריסינק און ער זאל זאגן אז ביי אונז איז נישט דא קיין סעקשועל אביוז, איי נחום ראזנבערג זאגט אז ס'איז יא דא סעקשועל אביוז? נחום ראזנבערג איז א משוגענער, ער איז א ליגענער, דאס איז דער סאטמארע וועג, נאר איך האב זיי געטענה'ט אזוי, ס'איז דא א מעשה פונעם הייליגן רבי נחמן פון ברסלב, א בן מלך איז משוגע געווארן, ער האט זיך איינגערעדט אז ער איז א טערקי, שוין, ער האט אנגעהויבן צו גיין אונטערן טיש און ער האט אנגעהויבן צו עסן די קערנדלעך, און ער איז געווען א טערקי. דער מלך איז עס געגאנגען אין לעבן אים ארויסצוראטעווען פון דעם משוגעת, ער איז דאך געווען א בן יחיד, ער האט געדארפט איבערנעמען די מלוכה, שוין, וואס איז געווען צום סוף? צום סוף איז געקומען א חכם אחד, דער האט געזאגט דעם קעניג איך קען אים היילן. וויאזוי? אדרבה. בקיצור, איז ער געגאנגען און געזאגט פאר דעם מלך, לאמיך אריין אין זיין צימער ווי ער איז, ער זעט ער איז נאקעט אויף די פלאר, ער דרייט זיך, ער עסט די קערנדלעך, און שוין. איז געגאנגען דער מענטש, האט זיך אויך אויסגעטון די קליידער, און איז אויך ארום געגאנגען נאקעט, און ער האט געזאגט אונז זעמיר טערקיס, ביידע זעמיר טערקיס, מ'עסט מיט די זעלבע עסן, מיט אלעם. ס'איז דורך אפאר טעג.

שוין, זייער גוט, יעדער איז צופרידן. שוין, וואס גייט זיין ווייטער? זיי גייען אפאר טעג אזוי, אזוי, נאכדעם זאגט ער אונז זעמיר טאקע טערקיס, אבער אונז מעג מען דאך זיצן ביי א טיש און עסן, זיי האבן זיך שוין אנגעטון אויך, לאמיר זיצן און עסן, אזוי צוביסלעך האט ער אים צוריקגעברענגט אז ער איז געווארן נארמאל. ר' נחמן פארציילט אונז איינע פון זיינע הייליגע מעשות, רבותי, אונז זעמיר טאקע טערקיס, אבער אונז זעמיר א בן מלך, מ'דארף דאס קיינמאל נישט פארגעסן, אונז זעמיר טאקע טערקיס, עניוועי, דאס איז וואס איך וויל מסביר זיין פארן עולם, די סאטמארע זענען אזעלכע כלבים, האבן זיי גענומען א צובראכענע מענטש וואס האט נעבעך נישט ווי איינצושטיין, און זיך געגאנגען דערמיט שלאגן מיט זיין לענדלארד, התאחדות הרבנים, ווייל די לענדלארד האט געוואלט זען ארויס, ער האט געדארפט האבן פאר זיינע קינדער די דירה, האבן זיי אים גענוצט אז ער זאל גיין די ניינטי פריסינקט און זאגן אז ס'איז נישט דא קיין סעקשועל אביוז. אקס. סאו לאמיר זאגן עטס געווינט ווען די מלחמה, וואס וואלט ווען געווען? א משה עפשטיין וואלט געקענט נאך פיר פינעף יאר ארום לויפן מיט זיין פופיק אין אלע מקוואות? ער האט דאך שוין היינט פארקינסענס ער לויפט שוין נישט ער לויפט שוין אין טוילעט ווען ער האט שילשל און אזוי אלע. ברוך מרדכי דער שייגעץ. ברוך מרדכי'ן קוקט מען נאך, ער האט א מענטש וואס מוז אים וואטשן טווענטי פאר סעווען. כ'מיין דאס איז געווען די גאנצע ציל וואס עטס האטס געוואלט ערייכן, בהמות וואס עטס זענטס. כ'האב ארויפגעלייגט יעצט א מורא'דיגע פילם וועגן טשיילד סעקשועל אביוז אין די קירכעס. ס'געווען יארן וואס איך האב געארבעט, זיי האבן געארבעט מיט מיר, איך בין געווען די פארראנער און זיי האבן אנגעהויבן צו, איך האב זיי מוסר געזאגט, כ'האב זיי געזאגט איר זענטס משוגע, כ'האב געהאט א פריסט דעמאלטס, א מענטש איז געווען טוירטי פאור יערס אולד, ער האט געוואלט ווערן א פריסט, ער געווען זייער א געלונגענער מענטש, נאר יעדעס מאל ווען מ'האט אים אויסגעלערנט ווי מ'איז זיך מתוו מתוודה אונטן אין סעלער, פלעגט דער גלח אים טון וואס מ'טאר נישט. האט ער געזאגט איף דעטס רעלידזשען סקרו דעט רעלידזשען, שפעטער איז ער געווארן פון די גרעסטע לוחמים, היינט איז דא ארדענונג, ברוך השם ס'דא ארדענונג ביי אונז, ס'איז דא ארדענונג ביי זיי, ס'איז נאכנישט וואס ס'וואלט געדארפט זיין, ווייל אונז זעמיר נאכנישט פטור געווארן פון אפאר אלטע חזירים, למשל ס ת דער תניא פרעגט פארוואס האבן די אנשי כנסת הגדולה געקענט אויסרייסן די עבודה זרה און מינות האבן זיי נישט אויסגעריסן, זאגט דער תניא ווייל מינות האט אן אחיזה אין די תורה. וואס פשט מינות? דו פארדרייסט די תורה, ס'האט אחיזה אין די תורה, קענסט נישט אויסרייסן די תורה, קענסטו נישט אויסרייסן מינות, די זעלבע דא אויך, פארוואס איז דאס נישט מעגליך געווען אויסצורייסן די אלע חאזערייען, ווייל ס'האט אן אחיזה אין די תורה, די גרעסטע רבנים האבן עס געטון, ס'האט א היתר פון מאה רבנים ווי מ'רופט עס. במילא האט מען געמוזט ארבעטן וויאזוי מ'האט נאר געקענט אז מ'זאל עס אפשטעלן, אבער ס'איז נאכנישט קלין, איך האב נאך אסאך קאמפלעינס, איי סטיל געט קאמפלעינס, קוק יעצט די וואך האט מען איינגעזעצט איינעם אין ארץ ישראל, דער הויפט רב פון לוד, לוד איז א שטאט, ס'איז וואו די עירפארט איז אבער ס'איז א שטאט, ער האט פערצן אייגענע קינדער, דו ווייסט וואס דאס הייסט א מענטש זאל. פערצן אייגענע קינדער, און ער איז געגאנגען ארום טשעפען מיט זיינע תלמידים, ער איז געווען א מלמד, א ראש ישיבה, ער האט געטשעפעט מיט די תלמידים, ער האט זיי נעבעך געטוהן כל דבר אסור, רחמנא לצלן וואס ער האט אלס צוגעטוהן מיט זיי, ס'איז נישט צום גלייבן, ס'לא יאומן כי יסופר, און אים האב איך אויך ארויפגעלייגט אין די קעטליק טשורטש וואס ס'גייט פאר עטס ווייסט זענען די זעלבע רשעים ווי ביי אונז, און ווען איך האב אנגעהויבן צו זעהן אז ס'איז דא סעקשול אביוז האב איך געזאגט איך געדענק איך בין געווען א יונגל אין סאטמארער חדר, אין. קעמפ אין נעפענעק, מיר זענען געקומען אין קעמפ רב טוב צו לערנען די הייליגע תורה, מיר זענען געקומען אין קעמפ רב טוב צו לי דינען דעם הייליגען בורא, איז געווען א יונגעל וואס מ'האט אים נאך געטראפן נעבן רבי יהוסף זיין זון רבי יהוסף שווארץ טאקע כ ד עז ע ס, ער וואלט ווען געווען דאכט זיך מיר א פעטער דער נחמיה וועבערמאן, נחמיה וועבער וועבערמאן, אודאי אין הלל, עניוועי. האב איך שוין געזאגט, ס'איז דא אין משניות עדיות, זאגט די גמרא אז די עדיות ס'געווען עדות, מען האט עדות געזאגט אויף גימל לוגין וואס פסל'ט נישט קיין מקווה, זאגט דארטן דער בארטענירא אז פון עפעס צוויי ברידער גרדיים וועבערס האבן די חכמים מקבל געווען אז אזוי ווי זיי האבן עס נאך געהערט פון פריעריגע רבנים, אהער זאגט די גייט פאר וועבער זאגט רשי דארט דער. די מפרשים זאגן וואס עפעס וועבער ווייל אין לך אומנות גרועה יותר מגרדיים פארוואס ווייס איך נישט איז מיר נישט אינטערעסאנט אבער אזוי שטייט דארט א וועבערמאן דאס איז די ארגסטע אומנות גרועה נעמט א מיידל און פייניגט און צו צוטרייסלט איר פארוואס ווייל ער זאל באקומען שטאטס הונדערט און דריי יאר האט ער געקלערט ער האט באקומען זיבעציג א בהמה איך בין אים געקומען ברענגען א דיעל אנדער די טעיבל אנדער די טעיבל האט מען געברענגט א דיעל וואס פאר ברענגען דעם דיעל האט מען געקענט זיך גיין זיצן דעמאלטס. געזאגט. כ'האב אים געברענגט פון טשארלס היינס אפיס ער זאל פליעדן גילטי ער האט באקומען פינף יאר און נאך צוויי נאך דריי יאר איז ער אינדרויסן און ער איז א סיטיזען ווי יעדע סיטיזענס און אזוי זיצט ער און שמאכט אין א תפיסה ענד איטס גוד פאר הים ווייל ער האט זיך דעמאלטס אויסגעדרייט צום גארד אינעם קאורט און געזאגט אז איך האב אים געסטראשעט כ'וועל אים שיסן. ימח שמו די וועבערמאן א אומנות גרועה, דער גאנצער נאמען איז גרועה. גראדע איך בין א תלמיד פון ר' מאיר וועבערמאן, געווען די מלאכים איז ער געווען דארטן די רב, האבן מיר געלערנט צוועלף יאר תורה, אונז האבן געלערנט אינאיינעם הלכות מקוואות און הלכות נידה, און אונז האבן דורך געלערנט אזויפיל תילי תילים פון הלכה, אבער דאס איז געווען זיין אנקל, דאס האט נישט מיט אים גארנישט. רבי מאיר זיצט אויכעט אין אין ער זיצט שוין אין גן עדן ער איז שוין געשטארבן דארט מיט די מלאכים אין בית החיים ער און זיין פרוי וואס ליגן די לעצטע צוויי שוין שוין נישט געווען קיין פלאץ פאר מער מ'האט אים שוין אפילו נישט געלייגט געהעריג אויכעט נישט נאר שטאטס פון רייע פון מזרח אויף מערב האט מען שוין געלייגט פון צפון אויף דרום עניוועי ס'איז נישט וויכטיג די אלע זאכן איז למעשה האט מען דא געטוהן כל דבר אסור מ'האט דא געטוהן האבן זיי גענומען דעם קריפל, דער וואס האט נעבעך נישט קיין פרנסה, נאר האט גארנישט, ער זאל גיין טוטן צו די ריינטע טריס, איגער דער משוגענער יו יו איז געגאנגען, איז דאס איז די תוצאה, ער האט געוואלט באהאלטן אלעס. סאקמער, משה רבינו איז נתגלה געווארן ווייל ס'איז געווען לא הי' כי לא יכול להצפינו עוד, דער קאמס א טיים ווען יו קען נאט הייד עניטינג, און יו גאטע סטארט פעיסינג ריאליטי, איז משה רבינו'ס שוועסטער ותתיצב אחותו מרחוק, זי האט פעסטגעשטעלט לא יכלה הצפינו און אויב מען קען שוין נישט מער דעטס איט, ווי גאטע קיפ איט אוט, די מען איז היער און ער איז דער גואל של ישראל, איז במילא וויל איך ענק זאגן סאקמער קאקמער בהמות פערד, עטס ווילטס נישט א קלין קאמיוניטי, און נאכדעם איז האט מיר אליין געזאגט איינער פון די גרויסע הנהלה, דו ווייסט. איז ס'גוט אז אונז האמער מיטגעארבעט מיט דיר, ווייל היינט האט דאך סאטמאר נישט קיין ווערד, האט נישט קיין ווערד ביי קיינעם האבן זיי נישט קיין ווערד, און מען זעט וואסערע שקצים זענען געווען, שטעל דיר פאר ווען אונז באהאלט מיר עס ווער נאך וואלט נאך געווען אויף אונז דאס אויכעט, אזוי האט מען כאטש געטרייט אויסצוקלינען די גרויסע שקצים, די מעגא חזירים, סאו.

די פראבלעם איז דעט יו קענט. פרעגט יענער פארוואס קען מיר אונז נישט, זאג איך אים ווייל די אלע חזירים און די אלע חזיריי און די אלע וואס וואס האבן זיך גענומען דאס לעבן און די אלע וואס די שרייען אז מ'האט זיי חדר מאלעסטעד איז געווען אויף די וואטש אויף די טיים אויף דעם הייליגן הייליגן דברי יואל און דאונט דיניי איט זאגן זיי יא ביסט גערעכט ווי העוו טו שאט אווער מאוט זאגט דעטס וואט יו שוד האוו דאן אלאט אוו יערס עגאו. איך האב מיך געדארפט שלאגן פופצן זעכצן יאר פון מיין לעבן האב איך געמוזט אוועקגעבן פאר די מלחמה, איך האב נאך אזויפיל צו טון, איך האב נאך צו ענדיגן מיין ספר, איך האב נאך צו ענדיגן אסאך אנדערע זאכן, און איך שרייב יעצט א ביכל אויך וועגן דעם, איך שרייב א בוק ווערט אלעס פארשריבן ווייל איך גיי נישט איבערלאזן א נאמען אז נחום ראזנבערג איז געווען אין חרם און צו ער איז אין חרם און עטס די חזירים עטס וועטס טון וואס עטס ווילטס. איינער קאלט מיך אן, איך האב עפעס געזאגט? זאגט קאלט אים הא, דו ווייסט דו ביסט א שייגעץ, און צו אזעלכע הייליגע רבנים? זאג איך אים ווער? זאגט ער וואס זלמן לייב פיליפ, האסט עפעס קעגן אים? איך זאג אים ווייסט זלמן לייב פיליפ? ווען מען זאגט זיין נאמען זאגן די אלע לצים ריק דיך נאר א טראפעלע אהינציר. משה יאסל איז געגאנגען באקוקן די דארמעטארי אין סענדס סטריט יעדע נאכט. פלוצלינג הערט ער ווי פון איין צימער זאגט מען ריק דיך א טראפעלע אהינציר איך קען נישט אריין גיין אינמיטן, עפענט ער די טיר זעהט ער אז עס איז געווען נישט אין די שלאף צימערן נאר סענדס סטריט האט געהאט אויף די אנדערע זייט ווי עס איז נישט געווען קיין פענסטערס, בקיצור זעהט ער דארטן אין די שלאף צימער ווי ס'זיצט זלמן לייב פיליפ און ס'זיצט זיין שפעטערדיגע געווארענע שוואגער, טייטלבוים, לייביש טייטלבוים, און זלמן לייב, אדער זלמן לייב האט געפרובירט אריינצוגיין אין די מחילה פון לייביש'ן אדער לייביש האט פרובירט אין זלמן לייב, איך ווייס נישט פונקטליך, איך דענק עס נישט יעצט, איך בין געווען דעמאלטס א בחור אין די ישיבה, משה יאסל געקומען פארציילן זיי געטראפן ביידע נאקעט, און זלמן לייב האט געזאגט רוק דיך נאר אביסל ווייל איך קען נישט אריינגיין ווייל דער פיפי, אז דו וועסט אריינגיין יענער וועט דעם לאך פון די מחילה, די פיפי גייט דאך נישט געבויגן. האט ער געזאגט רוק דיך נאך א טראפ נאך א טראפ און דאס האט משה יאסל געהערט און איז אראפגעגאנגען זאגן משה יאסל וואס איז פארגעגאנגען ביינאכט איז געווארן אין סאטמאר אזוי אז ווען מען זאגט זיין נאמען זלמן לייב זאגט מען קודם רוק דיך נאר אינמיטן אביסל ווייל כ'קען נישט פונקטליך אריינגיין דרעטליג איז געווען דאס אלעס האט מען געמעגט יעצט אויב מען האט געמעגט וועל איך זאגן פיין קיין וועדות צל אף כדוברות אזוי וואקסט מען אויף אנדערש קען מען נישט אקעי איך פארשטיי ס'איז דא גרויסע יצר הרע אבער וואס האסטו געהאט א פראבלעם אין וויזשניץ? ער גייט צו די בחירות? ער האט אויך געזאגט לייג עס פונקטליך אינמיטן ווייל איך באקום געלט פון זיי. און וואס האסטו געהאט א פראבלעם מיט בעלז? די זעלבע זאך. דו ביסט געגאנגען רודף'ן יענעם און ביי דיר דער גארטן איז געווען אזוי פארשמירט אז ס'איז נישט דא דאס גלייכן. און דאס האט זיך געמוזט אויפהערן. ס'האט זיך אויפגעהערט א סערטען דעגרי. און יעצט איז דא די אלע ארץ ישראל'דיגע רבנים. זיי האבן באקומען די מעסעדזש שפעט פון מיר ווייל זיי האבן געמיינט זיי וועלן נאך קענען באהאלטן, זענען געלאפן נאך צו רבנים דעת

טויט, נאכדעם וואס ער האט איר בועל געווען, און אונז ווייסט מען ווער די מיידל איז, אונז ווייסט מען ווער די משפחה איז, אונז קען מיר אלעס, אט דעמאלטס האט מען דאך אלעס געוואוסט, און געקומען די מעסד אפ שמוציגע רבנים וואס ער וויל מיר איינרעדן אז ער גלייבט אין שכר ועונש, און זיי האבן געסטראשעט דעם איד אז דו ווילסט בלייבן וואוינען אין בני ברק מאך א שווייג, גיי נישט צו די פאליס און פרעס נישט קיין טשארדזש. פארטש, און אזויפיל פאליטיקעל כח האבן זיי געהאט ביי די פאליס, אז מען זאל מאכן א שווייג, בין כך ובין כך, דאס מיידל איז טויט, דעטס איט, דו גלייבסט אין שכר ועונש? איך האלט אז קיין איין רב וואס, איך האלט אז יעדע רב וואס האט צוגעלאזט די אלע חאזערייען, די האבן נישט געגלייבט אז ס'איז דא א באשעפער, און דעטס איט, און לייג איך דא יעצט ארויף, איך וויל דער עולם זאל זעהן, זיי האבן געטוהן דאס זעלבע וואס סאטמאר האט געטוהן, און איך בין געווארן היינט קלוגער, איך האב געזעהן אז ס'איז געווען איינער וואס מ'האט אים געהארגעט נעבעך אין קעמפ, האב איך געזאגט נישט א גוי האט אים געהארגעט, דאס האט געמאכט. איינע פון אונזערע רבנים האט מעסט אים אפ און נאכדעם האבן זיי אים דערהארגעט און אריינגעלייגט אין א סעספול ווייל די קינד האט נישט געקענט אויפהייבן אזא ברעט פון אזא סעספול דאס איז וואס מען האט דא געטון אונז האמיר געהארגעט און נאכדעם האמיר באגראבן און יעדער קומט מיט א שיינעם פארעם דער רבי זכרונו לברכה האט געזאגט און די ציונים ימח שמם וזכרם. היימער וואס איר זענט אנגעהויבן צו גלייבן אין אמונות טפלות האט מען אנגעהויבן צו גלייבן דא איך האב געדאווענט אין א שול דארט דרייסיג יאר האט מען מיך ארויסגעווארפן ווער ווער אפאר משוגעים קוק קוק אן ווער ס'איז די קנאים געקומען א שייגעץ פון לונדון וואס מ'האט אים אריינגענומען דא ווייל משה טעראריסט'ס ברודער א משוגענער בן פראדל האט געגעבן א גט ער האט עס נישט געוואלט געבן בקיצור איז געווען דער מנחם זאב שטערן ער איז געווען דער רב וואס האט געזאגט אז מ'קען טון וואס מ'וויל ווייל סאטמער קאקט אויפן אייבערשטן און זיי קאקן אויף די תורה, און זיי מעגן טוהן אלעס קעגן די תורה, דאס איז דא וואס דא איז געשעהן, האט מען גענומען זיינע קינדער מ'האט זיי אלע געגעבן דזשאבס, זלמן לייב טייטלבוים האט געבעטן, זאליק האט געבעטן זיין בויפרענד ווערצבערגער קום נישט דאווענען אין בעסמעדרעש ווייל איך שעם מיך פאר דיר ווייל איך האב דיך געשטופט מיט דיר אין די מחילה און איך בין היינט דער גרויסער רב, דאס איז וואס דא גייט פאר, פארשטייסט? און זיי האבן געטוהן, און ווער האט עס געטוהן? אלע קראנקע מענטשן, עלף יאר איז דער טאטע געווען א קראנקער משוגענער. ער האט געהאט או סי די בי סי די איך געדענק נישט די אלע נעמען, ס'איז געווען דער גרויסמאן האט דערפון גענומען קער ווייל ער זאל נישט דאווענען מער ווי איין מאל א טאג שחרית און איין מאל א טאג מנחה און אזוי ווייטער, ער קומט דא אויף אמעריקע האט ער א זון א שידוך געטון ער גייט ארויסווארפן מענטשן פון שול ווער ביסטו? ווער האט דיך געשטעלט מי שמך לאיש? אָ, אַ פּאָר טעראָריסטן, און נאָכדעם דער יצחק לבנון שטערן האָט איך אים אַרויסגעוואָרפֿן פֿון ענגלאַנד. און די טרוען ווײַלס האָבן אים צוגעזאָגט דזשאַבס. נו, און יעצט באַגראַפּט ער אונדזערע קינדער. ער רעדט כאַזעריי מיט אונדזערע קינדער. איך וויל נאָכאַמאָל געבן אַ וואָרענונג, איך אַרבעט אים אַרויסצוּוואַרפֿן, ווײַל ער דאַרף פֿליִען פֿון דעם דזשאַב. נישט בײַ סאַטמאַר אַרבעט איך. איך ווייס וווּ צו אַרבעטן. און נאָכדעם איז דאָ דער אַנדערער, ענדזל שטערן. ענדזל שטערן, דאָס איז דער שבתאי-קאָהנס איידעם. סאבסעקווענט האט גענומען אן איידעם א חיה רעה א משוגענער רשע, יאר נישט געהאט קיין קינדער, איך האב אים געזאגט ביז דער אייבערשטער האט דיר געגעבן א קינד איז דער שווער אומגעקומען, דו לאזט מען זאל זיך שפילן מיט אנדערע אידישע קינדער, דער אייבערשטער וועט דיר צונעמען דאס קינד, איך האב אים געזאגט דעמאלט ניין דו שעלטסט מיך אז דו שע איך שעלט נישט דער אייבערשטער זאגט עס דאס איז דער דבר השם דו מעגסט טון וואס מ'וויל נאר פאר דיינע קינדער טאר מען נישט זאגן קיין ווארט, אה כ'האב ענק אלע אין בוידעם, עניוועי ס'פארט גוט רבותי, איך שטעל ענק דא ארויף הערטס אויס א ווידיאו די טייטל. פון די ווידיאו איז אביוזד נאנס ריוויל סטאריס אוו רעיפ נאנס דאס איז די טאמער איינער האט א מיידל זי גייט זיך זי גייט באדינען אין די קירכע מען האט זי גערעיפט און ווען זי איז שוואנגער געווארן האט מען זי געצווינגען זי זאל מאכן אן אבארשען און זיי האבן געלערנט וואס ביי זיי הייסט זייער אמונה שעים אן יו אלל די זעלבע איז געווען ביי אונז אויכעט ווען ס'איז די זעלבע געווען און ווי אונז זעמער אויך אזאלעכע די זעלבע שקצים וואס לאזט זיך נישט אפ, הערט'ס אויס. די קירכע אליינס איז מודה אז זיי האבן פיל מיט זנות און זיי באגראבן די נייפעלעך, די קינדער, זיי הרג'נען זיי, זיי זענען אויף אלע מודה, ס'איז היינט שוין נישט קיין סודות, היינט ווייסט מען אלעס עניוועי, איך האב ענק שוין געזאגט כ'על עס נאכאמאל איבערחזר'ן, ס'דא צוויי אינגעלייט וואס האבן אפגעקויפט די קירכע דארט אויף לי עוועניו ביי קיעפ סטריט און זיי האבן געפרעגט ביי איינעם הדרכה וויאזוי מ'דארף דאס צו טוהן, האב איך געזאגט אזוי דא די צוויי זאכן, די ערשטע זאך. איז אז א איד טאר עס נישט אראפווארפן און נישט אז די גוים קומען מאכן א פראטעסט אז מ'האט צובראכן א קירכע. איי דער גלח האט עס פארקויפט? די די ווילן נישט וויסן. האט מיר יענער געזאגט דאס איז זייער א וויכטיגע זאך. שקויעך. פרעג איך אים וואס איז די צווייטע זאך? זאג איך די צווייטע זאך איז אז א איד קען נישט מבטל זיין אן עבודה זרה פון א גוי. דער גלח מוז עס מבטל זיין. אפילו ווען דו צוברעכסט עס איז עס נישט מבוטל. דו מוזט עס מבטל זיין. און איך האב זיי געזאגט פונקטליך די מראה מקומות, און איך האב זיי געזאגט וויאזוי מען דארף זיך אויפפירן, ס'איז דא א תשובה פון הרב עובדיה יוסף פונקטליך וויאזוי ער זאגט אינסטראקשענס פאר איינעם, און ס'איז דא פון ר' משה פיינשטיין אויך א תשובה. כפי וואס דא איז דא ערגעץ די ליבאוויטשער האבן אנגעקויפט עפעס א בית הקברות לעבן א גרויסן בית הקברות, און דארטן איז דא א בילדינג וואס האט אפשר דרייסיג פערציג שלאף צימערן פאר נאנעס געווען, ליבאוויטש האט צוגעקויפט, איז דא איינער. וואס ער קען אויכעט די אלע זאכן זייער גוט, ער איז א מוהל מומחה אויכעט, ער איז א מוהל פאר גרעסערע קינדער אויכעט, און איך האב מיט אים דורכגערעדט די גאנצע זאך און געוואלט וויסן וויאזוי ער טוט עס, האט ער מיר געזאגט פונקטליך. עניוועי, ער איז געווען אויך אינוואלווד אין די קלויזענבורגער האבן דארט אין די תלמוד תורה זייערע, איך בין זיכער אז די קלויזענבורגער האבן פארט אויך געוואוסט וואס צו טון, נאר שטעל אויף די חזקה, ער איז געווען א תלמיד חכם און ער האט געוואוסט. עניוועי, איז למעשה די יונגעלייט וואס האבן עס אפגעקויפט די קירכע האבן באדאנקט פאר ביידע ז. ביידע עצות איז געווען אויסגעהאלטן, איינס פראקטיש און איינס תורה'דיג. יעצט איך האב זיי אויכעט אנגעזאגט אז פאר זיי קויפן עס אפ זאל שטיין אין קאנטראקט אז מען מוז אויפגראבן די פלאר אַכט פיס טיף און נאר דעמאלטס וועט מען עס אפקויפן, פארוואס? ווייל די גויים באהאלטן אלע זייערע פגרים אונטער די קירכע, אזוי איז אלץ געווען, איך בין געווען אמאל ווען עס איז צוזאמגעפאלן א קירכע אין יוראפ, ס'איז געווען פול מיט ביינער, ס'האט אויסגעזען ווי א בית הקברות, וואס האבן זיי נעבעך געטון. זיי זענען געווען און שוין. סאו דא קומט ארויס אסאך סודות, זיי זאגן זיי האבן געהאט אזאלעכע היים פאר יסומים און מ'האט דארטן געטון מיט די יסומים וואס מ'האט געוואלט, מ'האט געטון מיט די נאנא'ס וואס מ'האט געוואלט, יא דער אייבערשטער זאגט. דער אייבערשטער זאגט לא טוב היות האדם לבדו, און די קאטאליקן זאגן. אז מען קען יא זיין אליינס, נו זעסטו דאך וואסער א פנים ס'האט, עניוועי סאו דא לייג איך ארויף.

בני בכורי ישראל באט אנפארטשענעטלי ווער סאו מעסד אפ דעט ווער סטיל היידינג, סאיז נאך דא רבנים וואס זענען נאך ביזי אז מטאר נישט און סאיז מסירה וואטעווער די טערמינאלעדזשיס דעי יוז איטס אלל מעסד אפ איך וויל זיי אפילו נישט אויסהערן פארשטייסט וואס דא גייט פאר ביי אונז דארף מען אויך האבן אזוי איך זאג שוין דאס יארן אין יעדע ישיבה אין יעדע תלמוד תורה זאל זיין צו וועם צו רעדן. סאקמער רב האט געהאלטן אז די ציונים ימח שמם שמם שמם וזכרם, איך בין געווען א יאר צייט א יאר בעסער צוויי יאר באלד צוויי יאר בין איך געווען יעצט אין ארץ ישראל און איך האב געדאווענט אין א מזרחי שול א מזרחי א תלמוד תורה פון מזרחיסטן פארוואס איך האב דארט געדאווענט ווייל זיי אפרישיעטן מיין ארבעט גיי דאווען אין סאקמער קאקמער צו דארטן איז דא צוויי רעבעס איז דארטן דא איין רעבע איז א קאצקער אייניקל איך געדענק נישט ווי ער הייסט.

ער זאגט מיר אבער נחום דער רבי האט מיר געזאגט אז דו ביסט גערעכט און איך בין ראנג און דו זאלסט ווייטער פירן דיין מלוכה אזוי ווי דו פירסט, נישט מורא האבן פאר קיינעם, און דער רבי האט געזאגט פאר דעמאלטס פאר די לויערס ס'איז שאד מען זאל אריין לייגן דא מיליאנען, ס'איז דא מענטשן וואס זיי שלאגן זיך קעגן דעם, ער האט אומגליקליך געמאכט א שטאט און זי גייט זיצן ברוך השם יעצט, ס'געווען יעצט א גאנצע דיון דארטן ביי זיי אין כנסת אין פארלעמענט ווייל מ'דארף דאך האבן כשר צו עסן, האבן זיי געזאגט ליסן אונז האלט מען נישט ביים איבערדרייען אונזער סיסטעם, אונז פאר מיר שוין אזוי אסאך יארן, אונז גיי מיר דיר נישט אנהייבן צו ברענגען כשר'ס, און נעמען זיך אנהייבן די עדה החרדית, און מען דארף פון דעם און פון יענעם, גאו טו העל מיט די אלע זאכן, און נאכדעם האט די פריים מיניסטער זיי געשיקט א שטארקע מעסעדזש, אויב מען מעג שטופן אין מיידלעך און מען מעג אומגליקליך מאכן אידישע טעכטער, אפילו גוי'אישע, אבער מען מעג אומגליקליך מאכן אידישע מיידלעך וואס זענען געקומען אויף די וועלט אויפצוטון, אויב מען מעג דאס, איז נישט דא קיין תורה פאר גארנישט, מעג מען עסן טרייפות אויכעט, זי זאל פרעסן וויפיל ס'גייט אין איר אריין, זי דארף האבן אסאך בלוט און פלייש, ווייל ווען זי גייט קומען אויף יענע וועלט, הוהוהוה, די מלאכי חבלה זענען גרייט פאר איר, זי זאל זיך גוט אנפרעסן. דער נביא זאגט אזוי, והנה, ששון ושמחה, ס'איז פרייליך, הרוגי בקר, הרג'עטס בקר, ושחוט צאן, און שעכטס שעף, אכול בשר, עסטס פלייש, ושתות יין, און טרינקטס וויין, אכול ושתו, פרעסטס און זויפטס, כי מחר נמות, ווייל מארגן גייען מיר שטארבן. זאל זיך גוט אנפרעסן, און ביי דעם איז מען געבליבן, זי גייט זיך גוט אנפרעסן, זי וועט עסן טרייפות, און וואס איז? וואו שטייט אז מען טאר נישט עסן קיין טרייפות? אין די תורה? אין די תורה שטייט אז מען טאר נישט טאטשן מיידלעך אויך נישט, זי האט אומגליקליך געמאכט זיי, דריי פון די קינדער וואס זיי האבן חתונה געהאט האבן זיך געגעדוועט אין טרי מאנטס, און די דאקטוירים האבן געבעטן האטס נישט חתונה, יור נאט רעדי פאר איט, יו ניד טווענטי יערס אוו טערעפי טו געט אוט אוו. די האול דעט יור אין. אז ס'איז נישט דא קיין תורה פאר איר, איז נישט דא קיין תורה פאר קיינעם. און די רעגירונג האט געזאגט זי זאל פרעסן וויפיל טרייפות זי וויל, זיי געבן איר גארנישט קיין כשר'ס צו עסן. מען האט געארבעט אז מען זאל כאטש לאזן אז מען זאל קענען אריינברענגען פון די קהילה עסן פון אינדרויסן. און אויף דעם ווייס איך אויך נאכנישט פונקטליך ווי ס'האלט. מסתמא וועט עס האלטן אז מען לאזט נישט אריינברענגען. נישט. אלע שטעט און אלע לענדער זענען אמעריקע. יעצט זאלט עטס געדענקען איין זאך, עטס וועטס טוהן וואס עטס דארף, און אונז וועל מיר טוהן וואס אונז דארף מיר, און אונז זעמיר נישט דא צו נעמען פון קיינעם קיין אינסטראקשענס. דעטס איט. שטעלט דיר אויף פון צוויי טעלעוויזשענס וועגן מאניקע לעווינסקי. די ערשטע איז וואס זי איז מודה ומתודה ס'איז געווען ילדות שהיה בי זי איז געווען א יונג מיידעלע פון דרײַ און צוואַנציק יאר און דער פרעזידענט פון אמעריקע האט געוויזן צו איר א חיבה יתירה. איז זי משוגע געווארן, און דאס איז גוט פאר אלע מיידלעך וואס זיי גייען ארבעטן זאלן וויסן, דו האסט א באלעבאס, א באס, ס'קען זיין ער האט דיך גענומען בכלל נישט פאר ארבעט, מיר האבן געזאגט אסאך בעלעבאטים זיי האבן גענוג געלט און נעמען עס אראפ פון טעקס האלטן זיי א שיין מיידל און זיי רייבן זיך אויס אויף איר, אמאל מיט איר אמאל אן איר, אמאל קוקן זיי אויף איר און אמאל קאלן זיי אפ אז יו פי עס דארף קומען ביינאכט היינט העסטו בלייבן א שעה שפעטער, רבותי דאונט געט. טרעפט און קוקטס מאניקע לעווינסקי איז זי געווען די העכסטע די העכסטע זי געווען אן אינטערן ביים פרעזידענט און קוק וואס האט זיך אויסגעלאזט זי איז שוין פֿינף און פֿערציק יאר רוב פון אירע יארן זענען שוין דורך ווער ווייסט זי קען שוין אפילו האבן קינדער און נאבאדי וואלט איווען סטעפ ניער הער ביקאוז זי האט זיך פארלוירן ווי א משוגענע יעצט זי וויל העלפן אנדערע וואס דאס איז זייער פיין כ'האב דאס געשריגן די גאנצע צייט ווען דער ארור המן דער ברוך מרדכי קומט ארויס און ער זאגט מיין זון האט געלט איך געב א מיליאן דאלער צו א האלב מיליאן דאלער צו מאכן א פאנד אז ווער ס'ברויך העלפ זאל גיין פאר העלפ, וואלט אים דער אייבישטער זיכער מוחל געווען. און די זעלבע דארפן אלע טוהן, אלע דארפן זיי די זעלבע טוהן, נאר וואס זיי גייען דאס נישט טוהן, פארוואס? ווייל היהההה מען טאר נישט מודה זיין, דאס האבן זיי געלערנט ביים דברי יואל האבן זיי דאס געלערנט, וואס אז מען זאל אויף אלעם זאגן אז ס'איז ליגנט. עניוועי, נאכדעם איז דא די צווייטע, איז נאך בעסער, אז מען האט איר גערופן א האר, א פראסטיטוט, אלע מיעסע נעמען, זי האט. סאו שי קודנט טעיק איט. יעצט כאפטס אז מ'דארף מאכן א מוסד, אן ארגאניזעישאן, אז מ'זאל קיינעם נישט נאכלויפן מיט מיאוס'ע נעמען. דער לעבט שוין בזנות פופציג יאר און דער דרייסיג יאר און דער איז אן אנטיסעמיט און דער איז אן אפיקורס, די אלע זאכן טאר מען נישט טון. מ'האט עס געטון? איט וואס ראנג. מ'האט נישט געטארט באפאלן בעלזער בית מדרש מיט בליטש? איט וואס ראנג. מ'האט נישט געטארט באפאלן קלויזנבורגער בית מדרש און זיי צוהאקן? איט וואס ראנג. יעצט האטס אפאר משוגעים וואס האבן אנגעהאלטן טראדישאן וואס זיי זאגן אז דאס האט דער רבי געמיינט.

איי פעלט איט וואס אימפארטענט טו וואק דע טאלק ענד טו וויעל סי עט דע ענד אוו דע מאנט איף איי פיל לייק דעי העוו לעס פאוער טו דעם אווער מי.
רייט ענד טו נאו יור נאט אלאון ענד טו סי איט דאו איי מין טו ריעלי טו סי דעט פיקטשער דעט וויזשועל אוו אלל אוו דאוס נעימס יו האוו בין קאלד איטס א איטס א פאוערפול טינג. יא איט איז ענד איים ווערי גרעיטפול טו אלל אוו דע פיפעל הו פארטיסיפעיטעד אין דע פי עס עי ענד העוו סטעפד אפ טו שעיר דע נעימס דעט דעי ווער קאלד גראוינג אפ ענד. רילי איי טינק וואט ווי רילי וואנט טו דו העיר איז קריעט א קאמיוניטי אנליין אוו עמפעטי ענד שאואינג פיפל הו אר גאוינג טרו דיס רייט נאו דעט דעי אר נאט אלאון ענד מעני פיפל העוו גאן טרו דיס ענד דעי העוו נאט לעט איט דיפיין די רעסט אוו דעיר לייף. מאסט פיפל פראבעבלי העוו גאן טרו דיס. האו אבאוט יו עימי העוו יו אר יו גאנע טשעינדזש יור נעים? יעס איי סעד איי וואלד. פיין איים גאנע רעקרוט יו. איי איים ביקאוז ווען איי וואס א ניו גירל אין סיקסט גרעיד איי וואס א קאמפעטעטיוו דזשימנעסט איי וואס ווערי אנדער דעוועלאפד ענד די בויז סטארטעד קאלינג מי סקיטער.

טענקס פאר וואטשינג. ס'איז דא איינער ער הייסט משה לעזער בלום שיקסערוף רופט ער זיך. ער האט ארויפגעלייגט א שיינע מעשה פון איינעם וואס ער איז אהיים געקומען צובוילט און צוריסן און צעסקאבלט צעלויסן צוריסן און צוביסן נעבעך דער מלמד איז געווען גערעגט האט ער אים אנגעהאקט די ביינער אבער היינט גייט עס שוין נישט ער איז אין ראזענבערג טיימס עניוועי איז גאנגען איינער האט עס ארויפגעלייגט איבעראל אויף אלע וואטסעפס און ער זאגט אז מ'זאל קאלן דא דעם נאמבער יענעם נאמבער. איך וויל ענק עפעס זאגן איין זאך רבותי, אין לנו אלא דברי בן עמרם, נחום ראזענבערג זאגט זאלסט נישט קאלן, זאלסט נישט טוהן גארנישט, זאלסט גראד קאלן די פאליס, וואס יענער זאגט קאל דא קאל דארט, דארט איז שוין דא א רב וועט אויפהייבן, ער זאגט מען טאר נישט און דער אייבישטער לאזט נישט, און דער בייבישטער מיטן טרייבישטער, נאנאנאנאנא, ס'עקט נישט קיינעם, און דאס איז וואס דא גייט דא פאר, דו ווייסט קיינמאל נישט ווער ס'רעדט צו דיר און וואס ער וויל, איך פיר דאך שוין יארן לאנג די מלחמה,

קיינער נישט רעדן ווייל יעדער האט א פארדרייטן דעם קאפ פיר איך שוין פופצן יאר די מלחמה פון מען טאר נישט מסירה פפפפפ די אלע שטותים פארשטייסט כ'האב געזאגט ס'איז מיר נאך אמאל מער ניחא אז דער אייבישטער זאל מיך שלאגן ווייל כ'האב גערעדט לשון הרע און כ'האב יענעם עקספאוזד און כ'האב אים מבזה געווען ברבים און ער האט אויפגעהערט אדער ער וואלט מיר פארגעהאלטן פארוואס האסטו דאס צוגעלאזט און יענץ און יענץ און יענץ וואס זאל איך אים ענטפערן? ראביי הורוויץ האט מיך אנגעקאלט, יענקי, אז איך זאל נישט ארויפלייגן זיין נאמען, נאו, דאזענט ווארק דעט וועי. יעצט איז דא, עס גייט יעצט ארויסקומען א ספר, כ'האב שוין געזאגט זיין נאמען אויפן האטליין אפאר מאל, ער איז אן אלטער בחור, איז שוין אלט מסתם פֿינף און זעכציק זיבעציג יאר, און דאוונט נאך מיט א מיט תפילין און אן א טלית, און ער האט אזויפיל קינדער שוין מאלעסטעד, ער פלעגט זיך צובינדן צו א פאול אינדערהיים, ניין, און ער האט זיך אויסגעטון נאקעט און ער האט געשטופט אין די מחילה, אסאך מאל איז זיין טישו ארויסגעקומען צו'בלוטיגט, כאפסט וואס דא טוט זיך? פאר גארנישט, מען גייט אים יעצט מאכן די זאך. איז במילא דארף מען וויסן, ביי אונז האמיר אסאך מענטשן וואס זיי ווילן זיך נישט, ווי מען זאגט, אומברענגען, און מען האט רחמנות אויף יענעם, און וואס איז יענער שולדיג? זיין מאמע האט אים געהאט מיט א לאנגן האר אן ערוה, ער איז דאך גארנישט שולדיג, טאקע גארנישט שולדיג געווארן, סאו למעשה דארף מען זייער וואטשן פאר די אלע זאכן, און מען זאל נישט לאזן קיינער זאל דיר אריינרעדן א דעה. יעצט דער שיקסע רב משה לעזער בלום זאגט אז ס'איז טאקע זייער א גרויסע עוולה וואס דאס זעהט דאך יעדער, נאר ער האט א פתרון, ער האט א וועג וויאזוי מען טוט עס אויסארבעטן, וויאזוי? אז מען זאל אהער מען זאל אהין, וויל איך ענק זאגן נאכאמאל, די אלע זאכן איז פאלש, ס'איז דא איין עצה, רופן די פאליס, אזוי דער סיגעטער פלעגט זאגן, מען זאל רופן די פאליס. און מען זאל אים איינזעצן, ווייל איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, עס קען זיין אז ער איז נישט מער ווי א חולה רוח, דאס ווערט אנגערופן BDS. ספענקינג, ס'איז א סעקשועל קראנקהייט, און ס'קען זיין ער האט אים געשלאגן ווייל ער האט זיך צעווילדעוועט אויף אים, הי העז טו גאו טו דזשעיל, און יעצט הערטס מיר אויס. די היינטיגע שיעור איז זייער א וויכטיגע שיעור פאר עלטערן, פאר מלמדים, פאר מחנכים. פאר מנהלים און יעדע איינער וואס קומט אין בארירונג אין די חינוך פון קינדער. די סיבה וואס ברענגט צו זאגן די היינטיגע שיעור איז, מיר'ן פארציילן א מעשה וואס איצט האבן מיר אליינס מיטגעלעבט די פאריגע וואך און דאס האט אונז אויפגעוועקט און אונז האמיר א הרגש אז מן השמים האט מען צוגעפירט אז אונז זאלמיר דאס מיטהאלטן כדי דאס צו קענען אויסשמועסן מיטן ציבור באופן פון פנים מאירות, באופן אמון און בטחון און שלום, און באופן פון צוקומען צו א תכלית, בעזר השם ובסייעתא דשמיא, מיטן כח הרבים און מיטן כח הציבור און מיטן כח. פון די תורה און מיר וועלן אם ירצה השם מצליח זיין אויפצווועקן די הארצן פון כלל ישראל אין די ענין פון חינוך. מעשה שהיה כך היה, פאריגע וואך איין טאג איז אהיימגעקומען א ניין יעריג יונגל וואס ער ווערט סוף ווינטער צען יאר פון חדר, די אויגן, ביידע אויגן אויפגעשוואלן, די פנים אויפגעשוואלן, צוקלאפט אויפן קאפ און גראדזשעס ארום די מויל, מורא'דיג צובראכן און מורא'דיג פארווייטאגט. וואס איז געשען? פרעגט אים די מאמע. די תירוץ איז אז ביי מיטאג זענען קינדער געווען אביסל אויפגעלייגט. און איין מלמד, נישט דער מלמד פון דעם קינד, א מלמד פון א צווייטע כיתה, האט זיך צובייזערט אויף דעם קינד און ער האט אים געשלאגן, אבער נישט סתם געשלאגן, ער האט אים געשלאגן אין די אויגן, אין די פנים, געהאקט מיט די הענט, געגראדזשעט, און אים אריינגעהאקט אין א בימה. מחמת די רוצחישע קלעפ וואס ער האט געגעבן. די מעשה האט זייער אויפגעשאקלט די עלטערן. די מאמע איז געגאנגען און געווארט א שעה צוויי און געזען אז די פנים ווערט נישט בעסער, ס'ווערט מער אויפגעשוואלן. ס'האט דערשראקן די מאמע מיט די טאטע מיט די גאנצע משפחה ארום וואס האבן עס געזען. און זיי האבן געזען אז דא איז געווען עפעס שרעקליכע אכזריות'דיגע קלעפ שלא בדרך הטבע, און איך מוז צולייגן די רעכענונג פון א יונגל וואס די עלטערן פון ווען ער איז געבוירן עד היום הזה האבן קיינמאל נאך ברוך השם נישט באקומען א רוף נישט פון א מלמד נישט פון קיין מנהל נישט פון אנדערע עלטערן, אז עפעס דער קינד טוט א זאך וואס איז נישט ריכטיג. דאס איז א קינד וואס ער האלט מיט, ער באקומט הונדערטס אויף די בחינות, ער קען די פארהערס, ווען מען רעדט צו די מלמדים די מחנכים און די אנדערע קינדער און עלטערן פון די כיתה ווי ער לערנט, קיינער האט נישט אויף אים עפעס א ספעציעלע טענה, א פיינע ערליכע יונגל, די עלטערן האבן גענומען דעם יונגל און אים געפרעגט.

די מאמע האט גענומען דעם טעלעפאן און גערופן די מנהל. נישט אויפגעהויבן. נאכאמאל גערופן די מנהל. האט זיין בני בית אויפגעהויבן און געזאגט ער קען נישט צוקומען. האט די מאמע געזאגט ס'איז גאר א וויכטיגע דרינגענדע ענין. דער מנהל האט צוריק גערופן אפאר מינוט שפעטער און געזאגט אז ווען ער איז אינדערהיים וויל ער נישט רעדן פון די ענינים, ער קען נישט יעצט רעדן. מיר זאלן רופן מארגן אין חדר, האט די מאמע מיט איר צובראכן הארץ געזאגט, כ'קען נישט רופן מארגן, ס'איז זייער א וויכטיגע ענין, דער קינד איז געווארן זייער שטארק צוקלאפט, עפעס טויג נישט דא, כ'מוז מברר זיין, כ'קען נישט אזוי לייגן שלאפן דאס קינד, איך קען נישט גיין שלאפן, די הארץ איז אונז דערשראקן, די הארץ איז צובראכן, מ'מוז דא מאכן א ברר וואס איז געשען. איך קען נישט און איך גיי נישט יעצט רעדן, רופט מיך מארגן אין חדר. האט די מאמע געזאגט איך קען אים נישט צוריק שיקן אזוי אין חדר, הערט ווערטער, די ווערטער האט די מנהל געזאגט, שיק אים נישט, שיק אים נישט, און רופט מיך מארגן אין חדר. דער טאטע איז געגאנגען און האט גערופן דעם מלמד אליינס.

ער האט נישט קיין אהנונג וואס דא טוט זיך. דער טאטע האט זיך געבעטן ביי די מלמד, די מנהל וויל נישט רעדן, זיי מברר מאך בירורים, און מען האט זיך שיין אויסגעשמועסט, א פיינער מלמד, א ווארעמער, אן ערליכער ירא שמים, מיט א ווארעמקייט אראפגעלייגט די טעלעפאן. שפעטער ביינאכט האט דער מלמד וואס האט מרים יד געווען אריינגערופן די מאמע, די מאמע האט געזאגט זי איז יעצט ביי א לוויה רחמנא לצלן קיינער זאל נישט וויסן אויפן גוטן און געזאגט זי וועט באלד צוריק רופן, למעשה די לוויה האט זיך פארשלעפט ביז נאך איינס ביינאכט, פארשטייט זיך אז נאך איינס ביינאכט רופט מען נישט צוריק. נעקסטן טאג האט די מאמע גערופן עטליכע מאל, געלאזט מעסעדזשעס, ער האט נישט אויפגעהויבן און נישט צוריקגערופן. מען האלט יעצט זונטאג פרשת ויצא, די מעשה איז געווען מיטוואך פרשת תולדות, די מנהל האט קיינמאל נישט גערופן די עלטערן, די מלמד האט קיינמאל נישט צוריקגערופן די עלטערן, און דער שלעגער האט קיינמאל נישט צוריקגערופן די עלטערן. וואס דארפן עלטערן? געשוויסטער און אנדערע אידן טראכטן אין אזא מצב, און איך וויל נישט זיין נעגעטיוו נאר פאזיטיוו, פנים מאירות פנים מסבירות, אמונה בטחון שלום און שמחה. אבער רעדן תכלית. כ'וויל נישט ברענגען קיין אסאך מראה מקומות, איך וויל רעדן גראד צום זאך. אבער כ'מוז געבן אביסעלע מראה מקומות כדי צו פארשטיין פון וואו אונז קומען. שלמה המלך זאגט אין משלי, חנוך לנער על פי דרכו, חינוך פון א קינד דארף זיין לויט דער קינד. נאך א זאך זאגט דא שלמה המלך, כ'גלייב א וויכטיגע זאך. וואס מיינט חינוך? זאגט שלמה המלך, גם כי יזקן, אז ווען ער וועט ווערן עלטער לא יסור ממנה, זאל די חינוך וואס דו האסט אים יעצט געגעבן נישט אוועק גיין פון אים. דאס טייטש חינוך איז נישט פשט סתם אויף יעצט, חינוך איז א זאך וואס דער קינד דארף זיך עפעס לערנען דערפון אויף לעולם ועד, ער זאל אויסוואקסן אזוי ווי אונז וויל מיר ער זאל וואקסן, דאס איז חינוך. די מלבים אויפן פלאץ זאגט א מורא'דיגע זאך. איר דארפט זיך נאכקוקן אינעווענדיג. ער זאגט אז אין דער פסוק שטייט צוויי זאכן. איינס, אז מען זאל צוגעוויינען א קינד פון יונגערהייט צו שלימות, סיי די וועג פון טראכטן, סיי מעשים טובים און מידות, ווייל וויאזוי דו האסט אים צוגעוויינט יונגערהייט, אזוי עט ער עלטער ווערן, ווייל אויף די עלטער איז שוין שווערער. מחנך צו זיין א מענטש און אים צוגעוויינען צו זאכן, יונגערהייט איז גרינגער. די צווייטע זאך, זאגט דער מלבים, זאגט דא שלמה המלך, על פי דרכו, יעדע מענטש זיין טבע איז מסוגל אויף אנדערע זאכן. ס'דא איינער וואס האט א שארפן מח, און ס'דא איינער וואס האט א גראדן מח, אבער ער איז נישט אזוי שארף, זאגט שלמה המלך. מען דארף לערנען מיט די קינדער לויט די מח וואס ער האט. און די זעלבע זאך איז דא אין מעשים, ס'דא וואס זענען באשאפן געווארן צו טון געוויסע אומנות, געוויסע טאלאנטן, געוויסע מידות וואס ער קען גרינג אויפנעמען, און מען קען זען אויף א קינד אויף וואס ער גליסט און וואס ער ציט, און ער זוכט צו טון א געוויסע זאך, דארף מען מחנך זיין דעם קינד לויט זיין טבע, און דעמאלטס עט ער מיטגיין דערמיט אויף די עלטער. טאמער עט מען מחנך זיין קעגן די טבע, עט ער נישט מיטגיין דערמיט. דו קענסט נישט טוישן די טבעיות פון א מענטש. אזוי זאגט די הייליגע מלבים. אין ספר חסידים, סימן ש"ח, שטייט אז ווען א מלמד האט צוויי תלמידים, איינער איז א חריף און די אנדערע איז נישט קיין חריף, און דער מלמד זעט ביידע צוזאמען קען נישט גיין, זאגט ער דער מלמד אפילו ער גייט שאדן האבן געלט, דארף זאגן פאר די טאטעס איך קען נישט לערנען מיט די ביידע צוזאמען, ס'גייט נישט איך קען נישט. זאגט ווייטער דער ספר חסידים, אויב דו זעסט א קינד איז מצליח אין מקרא אין חומש און נישט אין גמרא, שטופ אים נישט צו לערנען גמרא, אויב דו זעסט ער מצליח אין גמרא און נישט אין חומש, שטופ אים נישט צו לערנען חומש. טאמער דו זעסט אז ער איז נישט מצליח אין גמרא און אין חומש, לערן מיט אים הלכה און מדרש, אזוי זאגט דער ספר חסידים אין הלכות חינוך. רבי שלמה זלמן אויערבאך האט פארציילט אז ווען ער געלערנט אין חדר איז אמאל געווען קינדער אין די כיתה וואס האבן געמאכט א איבערקערעניש אינמיטן פארלערנען, דער מלמד האט זיך אויפגעהויבן און ארויסגעגאנגען פון כיתה. די קינדער האבן זיך זייער צוגעגרייט אז ווען די מלמד וועט אריינקומען גייט ער דא גוט באשטראפן די קינדער. למעשה דער מלמד איז צוריק אריינגעקומען, זיך אראפגעזעצט אין זיין ספסל געלערנט. מען האט געענדיגט די טאג און די קינדער האבן אנגעפאנגען ארויסגיין פון די כיתה, האט ער געבעטן די קינדער זאלן בלייבן ער וויל רעדן צו זיי.

צו מאכן ישוב הדעת, און די ישוב הדעת זיינס איז געווען אז ער איז נישט יעצט ביכולת גארנישט צו טון, ער גייט ווייטער פארלערנען, ער גייט זיך נישט וויסענדיג מאכן, ווען ער וועט זיין רואיג העט ער רעדן צו די קינדער. מורא'דיג מורא'דיג מורא'דיג, אזוי וואקסן אויף גדולי הדור פון אזעלעכע מלמדים. יעצט וועלן מיר אריין גיין אין די מעשה וואס אונז האמיר אנגעפאנגען, און אונז גיימיר עס צונעמען. לאמיר אונז פארשטיין וואס טוט זיך אין אונזער וועלט פון חינוך היינט. ס'איז דא א טאטע מיט א מאמע, ס'איז דא א מנהל, א מלמד, אסאך מאל צוויי מלמדים, אסאך מאל דריי מלמדים, און ס'איז דא די קינד. נאכדעם איז דא די כיתה. יעצט לאמיר אריינטאן די ערשטע זאך, כדי די הצלחה פון אונזערע קינדער זאלן זיין אויף א. וועג ווי די קינדער זאלן אויסוואקסן א דור גם כי יזקין אויף די עלטער דארפן ארבעטן צוזאמען, דער מלמד, דער מנהל, די עלטערן מיטן קינד, אלע דארפן זיין אויף די זעלבע בלעטל, אויב דער מנהל האט איין מהלך החינוך, דער מלמד האט א צווייטע מהלך החינוך, דער נאכמיטאג מלמד א דריטע מהלך החינוך. און טאמער איז נאך דא א דריטע מלמד נאך א מהלך החינוך, די טאטע און מאמע האבן אן אנדערע מהלך החינוך און די קינד האט א אנדערע תכונת הנפש פון אלע, נישט מעגליך מחנך צו זיין אזוי א קינד, דער ספר חסידים האט אזוי פארשטאנען, און דער מלבי"ם האט אזוי פארשטאנען, שלמה המלך האט אזוי פארשטאנען, און די שכל זאגט אזוי, ס'איז נישט מעגליך, מ'קען נישט נעמען א קינד און מאכן פון אים. א קאטשקע. ער איז א מענטש, ער האט א מח, ער טראכט, ער האט נאטורן, ער האט טבעס, און אז מיר ארבעטן צוזאמען, אויב נישט קען עס נישט זיין. יעצט, כדי דער חינוך פון די קינדער זאלן זיין. גם כי יזקין לא יסור ממנו, פעלט אויס זייער א וויכטיגע זאך, אז דער מחנך, צו ס'איז די טאטע צו ס'איז די מאמע, צו ס'איז די מנהל צו ס'איז די מלמד, צו ס'איז די טיטשער צו ס'איז די מגיד שיעור צו ס'איז די פרינסיפעל, די משגיח, מוז ארויסנעמען אלע אייגענע נגיעות, ער קען נישט טראכטן פון זיין כבוד, ער קען נישט טראכטן פון זיין גאות, ער טאר נישט האבן א פערזענליכע רוגזא אויף א קינד, ער טאר נישט זיין אין כעס, און ער דארף דורכרעדן מיט א רב וואס איז די הלכה פון לא תונו, ווען מעג מען פארשעמען א קינד און ווען מעג מען נישט, ס'איז דא א תורה אויף די וועלט, ווען מעג מען שלאגן ווען מעג מען נישט שלאגן, ווען דארף מען שלאגן. און ער דארף אויך קענען די תכונת הנפש פון יעדן קינד כדי צו וויסן וואס איז די נאטורן פון דער קינד אז איך זאל קענען מחנך זיין דעם קינד לויט זיינע נאטורן און נישט ארויפצווינגען אויפן קינד מיינע נאטורן. יעצט לאמיר אריינטראכטן, אויב דער טאטע וויל אז אלע זיינע שיטות און זיינע נאטורן זאל זיין קינד זיין, די מאמע וויל אלע אירע נאטורן און שיטות זאל איר קינד זיין, דער מנהל וויל אלע זיינע שיטות און נאטורן זאל די קינדער פון די תלמוד תורה און פון די מיידל סקול זיין, דער מלמד וויל אלע זיינע שיטות און נאטורן זאלן אלע קינדער פון זיין כיתה זיין, און דריי מלמדים ווילן אלע זייערע שיטות, זייערע מהלכים, און זייערע השגות, און דער קינד ווערט צעריסן און צעפליקט, ער ווייסט נישט וואס מען וויל פון אים אין לעבן, קען נישט אזוי אויסוואקסן נארמאל, ס'איז נישט מעגליך, ס'איז נישט בדרך הטבע, ס'איז נישט בדרך הטבע, לאמיר אריינטראכטן, ס'איז נישט נארמאל אפילו, א טאטע וואס האט צען קינדער, האט פופצן קינדער, האט אכצן קינדער, כמעט טרעפט מען נישט צוויי קינדער וואס זיי טראכטן די זעלבע.

די שוועריגקייטן וואס א קינד גייט אדורך אין חינוך, די זעלבע זאך דארף מען אונז פארשטיין ווי שווער ס'איז פאר א טאטע און א מאמע ווען מ'שיקט א קינד אין חדר און דער מלמד וואס ער האט סך הכל דעם קינד צוועלף חדשים א יאר, וואס פון די צוועלף חדשים איז דא פרייטאג שבת ימים טובים וויקעישן. און נאך טעג וואס די קינד קומט נישט אין חדר און טעג וואס דער מלמד קומט נישט אין חדר, וויפיל טעג א יאר האט ער דעם קינד בכלל? און פון די טעג וואס דער קינד איז אין חדר וויפיל טעג פונעם יאר קען ער זיך אפילו אפגעבן מיט דעם קינד ער זאל אפילו וויסן וואס די קינד איז ווען ער האט א כיתה פון פֿינף און צוואַנציק צו דרײַסיק קינדער אין דעם כיתה און די זעלבע זאך א טיטשער קומט אויס אז א מלמד מוז פארשטיין אז ער קען נישט די קינדער, ער הייבט זיי נישט אן צו קענען, נישט דאס וואס דו ווייסט אויף די קינדער וויאזוי זיי זיצן אין חדר דאס איז די קינד, געדענק א טאטע און א מאמע האבן געבוירן דאס קינד און גייען בלייבן מיט דאס קינד כל ימי חייהם, זייער גאנצע לעבן, זיי גייען זיין נעקסטעס יאר בלייבן זיי מיט די קינד און ווען ער וועט גיין אין ישיבה. ווען זי וועט גיין אין היי סקול און אפילו ווען זי וועט גיין חתונה האבן. ווער איז די שטערקסטע כח פון א קינד אין זיין לעבן? דאס איז זיין טאטע מאמע. פארוואס האט זיך אוועקגעשטעלט א מהלך אין אונזער חינוך אז ווען מען שיקט אריין א קינד אין חדר דארף איך הייבן הענט און זיך מפקיר זיין,

אבער א מנהל דארף ארבעטן יא אז די עלטערן זאלן קענען האבן מיט אים א קשר און ער זאל האבן הרגשים און וועלן רעדן צו די עלטערן, מלמדים און טיטשערס דארפן וועלן רעדן צו די עלטערן, עלטערן האבן אסאך צו זאגן, לאמיר אריינגיין אביסל טיפער אין דעם. וויפיל קינדער האבן עלטערן א בארדערליין? וויפיל קינדער האבן א איינע פון די עלטערן וואס איז א נארסיסיסט? וויפיל קינדער ליידן שווערע לעבן פון זייערע עלטערן? וויפיל קינדער קומען פון עלטערן חלילה וחס עס זאל נישט זיין וואס זיי זענען נישט געזונט? וויפיל קינדער האבן א ברודער אדער א שוועסטער וואס רח"ל איז נישט געזונט? א קינד ווען ער קומט אין חדר, ווען ער קומט אין סקול, דו ווייסט פון ווי ער קומט, דו ווייסט וואס ער גייט אדורך אין לעבן, א מנהל, א מלמד טראגט זיך א מורא'דיגע אחריות, ווייסט וויפיל קינדער שפירן אז דאס לעבן ביי זיי איז נישט ווערד גארנישט אינדערהיים, ער האט א טאטע וואס פייניגט אים, ער האט א מאמע וואס פארשטייט נישט צו אים, זיין מלמד מוטשעט אים, זיין מנהל ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט אים, און ער שפירט זיך פארלוירן. נו וואס טוט אזא קינד? מה יעשה הבן שלא יחטא? הייליגע לעכטיגע אידישע קינדער, ס'איז נישט אזא פשוט'ע זאך. אונז מוז מען פארשטיין אז ווען א קינד קומט אריין צו א מלמד, די ווייסט אזויפיל זאכן נישט און די קענסט נישט וויסן און די דארפסט זייער אסאך אריינטראכטן פאר די בארירסט אפילו א קינד צו די האסט רעכט אויף דעם און צו די גייסט נישט קאלירען דעם קינד די גאנצע לעבן חס ושלום און אפילו א האלבע לעבן און אפילו נאר אביסעלע וואס גייט איר מיך יעצט פרעגן אויב אזוי וואס איז די ארבעט פון א מלמד זייער א פשוטע זאך. איך מיין אז די מלמדים זענען אריינגעקראכן אין א פעלד וואס באלאנגט נישט פאר זיי. איך וויל דא גרינגער מאכן פאר אלע מלמדים זייער ארבעט. די ארבעט פון א מלמד איז צו ווייזן פאר די קינדער די זיסקייט פון די תורה, די זיסקייט פון אידישקייט, די זיסקייט פון מידות טובות. די זיסקייט פון מעשים טובים, פון יראת שמים, ס'איז נישט זיין דאגה וואו די קינד גייט אויסוואקסן, ס'איז בכלל נישט זיין דאגה, ס'איז די טאטע און מאמע'ס דאגה, דו טו דיין ארבעט, און אויב ס'גייט נישט, דו ביסט פטור, ווער האט דיר געגעבן די אחריות וואס דו פילסט דו האסט, נעם נישט די אחריות, דו קענסט נישט נעמען די אחריות, ס'איז נישט מעגליך. אויפן סדר היום אז א מלמד זאל נעמען אן אחריות אויף יעדן קינד און וויסן אלעס, קום אריין אין די כיתה, לערן פאר דיינע שיעורים, רעד צו די קינדער אמונה, רעד צו די קינדער בטחון, לערן זיי אויס שמחה, לערן זיי אויס מידות טובות, און זיי סובל די אלע קינדער, דו קענסט נישט אריינגיין אין כעס אויף א קינד. ווי קומט כעס אריין צו א מלמד? א מלמד וואס ליידט אויף כעס טאר נישט זיין א מלמד, א איסור גמור מדאורייתא ומדרבנן, ס'איז נישט דא קיין היתר און קיין מחילה סליחה וכפרה אויף א מלמד וואס איז א כעסן, א כעסן טאר נישט זיין קיין מלמד.

קאנטראליר אים נישט, לאז אים וואקסן וויאזוי ער וואקסט, קומט א נייע פראבלעם, ס'קען זיך נישט אבער אזוי קאנטראלירן א כיתה, האסט א פראבלעם וויאזוי צו קאנטראלירן א כיתה, האסט אפאר ברירות אין לעבן, אדער נעם דיך, גיי צו עלטערע מלמדים וואס זיי האבן שוין חרטה אויף דעם וואס זיי האבן געכעס'ט און געשלאגן און פארשעמט און מבזה געווען קינדער שלא כדין, און זיי האבן שוין געדארפט נעבעך איבערבעטן די קינדער, אדער זיי האבן געוואלט איבערבעטן די קינדער, און לערן דיך וויאזוי מען קען קאנטראלירן א כיתה בדרך נועם התורה דרכיה דרכי נועם, מיט פנים מאירות, מיט פנים מסבירות, מיט הארץ, מיט ליבשאפט. און לערן דיך ווען מען מעג שלאגן. און וויאזוי מען מעג שלאגן, און לערן דיך אז מיט כעס און גאווה און קנאה און שנאה איז נישט מותר צו זיין א מלמד אויב דו ליידסט אויף די מינע זאכן, אויב דו ביסט א קאנטראלער און א פערפעקשעניסט און א מענטש מיט שיטות האסטו נישט קיין רעכט צו זיין א מלמד ווייל די קינדער גייען נישט לעבן אין דיינע שיטות, זיי גייען נישט, זיי גייען נישט אזוי אויסוואקסן, זיי האבן עלטערן, זיי האבן א שטוב. זיי וואקסן ערגעץ אויף, זיי זענען נישט פון די וועלט, און ממילא אז די עסט הארעווען אויף דיר מלמד טייערע, נישט אויף די קינדער, עסט די ווערן א בעל מידה, די עסט וואקסן א שטארקע ירא שמים, און די עסט האבן חן אין די קינדערס אויגן, און די וועסט מצליח זיין. און די פראבלעם איז אז א מלמד, ובפרט די יונגע וואס זיי האבן נאכנישט קיין גרויסע קינדער און זיי האבן בכלל נישט קיין עקספיריענס, און. קיינער האט דיר קיינמאל נישט געזאגט אז זיי קענען זיין מחנכים בכלל, זיי געבן ארויס זייער גאנצע כעס, זייער אויפרעגעניש, זייערע שיטות, זייערע מידות, און האקן עס אריין אין די קינדער, ווי קומט דאס אריין? וואס האט דאס מיט חינוך? אז א מלמד מוטשעט זיך מיט קאנטראלירן א כיתה, דארף מען. די ערשטע זאך רעדן צו די קינדער, אפשר ביסטו נישט גענוג פרייליך מיט די קינדער אז דו קענסט נישט דיך אויסשמועסן מיט די קינדער. איך האב געלערנט ביי מלמדים וואס האבן געגעבן אסאך פעטש די אמאליגע דור, קיינמאל נישט קיין רוצח'ישע דאס טייטש מען האט נישט געזען אויף זיי רציחה, מען האט נישט געזען אויף זיי כעס, מען האט געזען א שיטה אז זיי האבן געהאלטן אז מען דארף עס טון, זיי האבן עס באמת געטון ווי מען זאגט לשם שמים.

סתם די דיך צו האבן סטאנא און צו האבן שווער הארצן צו מענטשן און די ביסט נישט באקוועם אין לעבן און איך וויל זאגן א זאך איך האב טאמער געהאט איך האב געהאט מלמדים וואס איך וועל קיינמאל פון זיי נישט פארגעסן זיי זענען געווען פרייליכע רואיגע געשמאקע מענטשן. און זיי האבן נישט געדארפט שלאגן און זיי האבן קאנטראלירט די כיתה, פון דעם זעהט מען אז ס'איז נישט תלוי אין די קינדער, ס'איז תלוי אין די נאטורן און די עבודת השם און די עבודת תיקון המידות פון א מלמד, אויב דו קענסט נישט נעמען יעדע שווערע מצב מלמד.

קען מען נישט פארגעסן וואו זיי און זיי האבן געלעבט און מצליח געווען, און ס'איז דא מלמדים ברוך השם וואס האבן אוועקגעהרגעט אסאך קינדער פאר לייף, פארן לעבן נעבעך, זיי האבן קיינעם נישט מחנך געווען, זיי האבן ארויסגעגעבן זייערע שווערע מידות אויף די קינדער, אויף די לעכטיגע אידישע קינדער מחנכים טייערע, חינוך איז נישט שולט זיין אויף אנדערע קינדער, און וואס איז די זאך וואס ס'טוט זיך דא אין אונזער דור? אונזערע מלמדים מוזן אנפאנגען מיטארבעטן מיט די עלטערן, וואס איז פשט פון די אסיפת הורים? אסיפת הורים איז נישט קיין מוצלח'דיגע זאך בכלל, ווייל מען טרעפט איינער פון די עלטערן אויף צוויי דריי מינוט, און פארשטייט זיך על פי רוב זאגט מען נאר גוטע זאכן, פארוואס זאל נישט א מלמד האבן אן אחריות אז ווען ער זעט עפעס אויפן קינד איך קען אים נישט קאנטערלירן ער שטערט מיר די כיתה, קאל די טאטע און די מאמע, לאמיר קודם זען וואס טאטע מאמע גייען טון. דער מנהל'ס ארבעט איז זיך צו פארבינדן מיט עלטערן און זיצן מיט זיי א גאנצן טאג אויפן טעלעפאון אויסצוארבעטן א מהלך החינוך אויף די שווערע קינדער וואס מען קען נישט האנדלען. פארוואס איז דער מנהל א מענטש פאר זיך, דער מלמד א מענטש פאר זיך, די עלטערן האבן נישט צו וועם צו רעדן, טראכטן זיי נישט צופרידן געשען.

אויסהערן די עלטערן און יעדע שווערע קינד כסדר צו פארשטיין און טראכטן וועלכע מהלך וועט ארבעטן. מלמדים און טיטשערס שיקן ארויס קינדער ווי זיי וואלטן געווען מוראשקעס. ארויס פון כיתה! ארויס פון כיתה! ארויס פון כיתה! צוויי וואכן צוריק פארציילט מיר א צוועלף יעריג קינד,

שיקסט אים ארויס פון כיתה, האסט אים פארשעמט, האסט אים מבזה געווען, האסט אים הפקר געמאכט, האסט אים צוקלאפט, וואס הייסט ארויסשיקן פון כיתה? אויב האסט עס דורכגעטראכט פאראויס און דו טוסט עס מיט א געוואלדיגע יישוב הדעת און דו מאכסט זיכער אז איינער קאנטראלירט וואס ער טוט און ווי ער גייט און דו מאכסט זיכער ער ווערט נישט צוקלאפט און פארשעמט, ארויסשיקן א קינד קען מען. אבער מען דארף אים נישט פארשעמען אז מען דארף אמאל געבן א פעטשל פאר א קינד באופן ווי ער ווערט נישט צוקלאפט און פארשעמט, מען מעג פארשעמען, צוקלאפן, צוזעצן, איך הער פון קינדער, ס'איז דא מלמדים וואס זיי שלאגן מיט רציחה, שטויסן, קלאפן, צוקלאפן, ס'איז דא מלמדים וואס האבן א פראבלעם אז ווען ער געט א פאטש ער קען עס זיך נישט אפשטעלן, פאטשט און האקט און זעצט. האסט א טאקע געלייגט אין אידישע קינדער, דאס איז נישט חינוך, דאס איז כעס, דאס איז גאווה, דו ביסט נישט אין די ריכטיגע פלאץ, גיי אוועק פון דארט. א מלמד און א מחנך זענען שלוחי דרחמנא, ס'איז דא א תורה, ס'איז דא. עלטערן, ס'איז דא אחריות, דו ביסט אן ארבעטער פאר די עלטערן, די מלמדים און די מחנכים דארפן וויסן, זיי ארבעטן פאר די עלטערן, זיי ארבעטן נישט פאר די הנהלה גשמי, און זיי ארבעטן נישט פאר די הנהלה רוחני, זיי ארבעטן פאר די עלטערן, די מצוות חינוך איז אויף די עלטערן, וואס וועסטו מיר זאגן, ס'דא עלטערן וואס פארשטייען נישט, ס'דא עלטערן וואס טויגן נישט, ס'דא עלטערן וואס זיי זענען שרעקעדיגע מענטשן.

דארפן עלטערן טאקע וויסן שרייען אויף א מנהל? שרייען אויף א מלמד? אויף א מגיד שיעור און א משגיח? אויף א טיטשער און א פרינסיפעל גייט נישט ארבעטן, דו זוכסט זיך סתם שונאים. אלע קינדער זענען מודה אז ווען זייערע עלטערן האבן געשריגן אויף זייערע מחנכים האבן זיי געליטן דערפאר, ווייל די מחנכים זענען בשר ודם, זיי זענען נישט קיין מלאכים אז זיי כאפן אין קאפ אריין פון די עלטערן.

אין דיין לעבן וויי געטון א מנהל צי א מלמד? קיינמאל נישט, און יעצט אויך נישט. דער מנהל קאלט נישט, דער רבי קאלט נישט, דער שוועגער קאלט נישט, איז נישט. מען רעדט צום אייבערשטן, און אונז גיימיר ווייטער מתפלל זיין און בעטן דעם אייבערשטן, האבן די עלטערן אפגעמאכט. כ'האב מיר נישט וויי געטון, און איך וויל סתם זאגן, אויב איינער טראכט אז דאס זענען עלטערן, וואס די הנהלה קען מיט זיי נישט רעדן, אדער די זענען עלטערן וואס זיי האלטן אין איין אריינקאלן צו מנהלים אין חדר, מוז איך ענק זאגן אז די עלטערן האבן שוין פון פֿיר און דרײַסיק יאר קינדער אין מוסדות, דא רעדט מען שוין פון די יונגערע קינדער, און אין די גאנצע פֿיר און דרײַסיק יאר האבן זיי אפשר צוויי דריי מאל גערופן א מנהל אדער א מלמד זיך דורך שמועסן, נישט סתם צו רופן פרעגן וואס טוט זיך, נאר אויף עפעס אן ענין, בכלל נישט.

קום דיך דורך מיטן קינד, ווער געוואר וואס טוט זיך מיטן קינד, רעד צו א רב און א דיין צו מען מעג פארשעמען א קינד, צו מען מעג שלאגן א קינד, צו מען מעג רצח'נען א קינד, ווען איז לא תרצח און ווען איז ולא תונו, און ווען איז המלבין פני חבירו ברבים וואס גייט אן אויף קינדער פונקט אזוי און אפשר נאך הארבער ווייל זיי זענען מער סענסעטיוו. ארבעט אויף דעי.

כ'ווייס נישט פארוואס איך בין געווארן א מלמד, היינט, כ'האב מיך אסאך אפגעבראטן און אפגעבריט, איך ארבעט שוין נישט אויף די וועג און ברוך השם איך בין היינט א געזונטע מלמד, און ער האט מיר מעורר געווען א וויכטיגע נקודה אז דאס וואס מלמדים זאגן אז זיי באקומען נישט גענוג באצאלט פון די חדר און ממילא דארפן זיי האבן נאך ארבעט און ממילא זענען זיי אנגעצויגן און דער מלמד זאגט ס'איז אמת אבער יעדער מלמד קען טרעפן א ארבעט וואס מען דארף נישט נוצן אזוי שטארק די פיזישע גוף און די מח, וואס דאס נעמט נישט אוועק פון די ארבעט מיט די תלמידים, למשל דער וואס האט מיך אריינגערופן האט געזאגט ער דרייווט די באס נאכמיטאג, א גאנצן נאכמיטאג ווען ער דרייווט די באס טראכט ער איבער וואס איז געווען אינעם טאג און וואס ער קען בעסער מאכן די מארגנדיגע טאג, דרייוון א באס. ווערט מען נישט אפגעמוטשעט אזוי שטארק, ס'איז א ארבעט וואס מען דארף צו קיינעם נישט רעדן, מען דארף נישט טראכטן, מען דארף קיינעם נישט וויי טוהן, מען האט נישט קיין עול, און ממילא זיין קאפ איז אין סדר, און ער דרייווט א באס, און אזוי האט ער גענוג פרנסה, שלאגט ער פאר אז אלע מלמדים, נעם נישט קאפ ארבעט, נעמט נישט שווערע ארבעט, אויב דו ביסט מרגיש אז לכבוד דעם ליידן דיינע תלמידים.

מעג א צווייטע משפחה מיטגליד עס טון? ווען א קינד הייבט אן אין חדר מאכן פראבלעמען דארף מען דורכטון די סוגיא פאר מען טשעפעט מיט א קינד. ס'איז אריינגעקומען צו מיר אן עלף יעריגע יונגל און ער זאגט מיר אזוי, די קינדער אין חדר רודפ'ן אים. ווייל ער גייט מיט א גרויסע קאפל און מיט גרויסע פיאות און ער איז א מתמיד און ער רעדט נישט לשון הרע און פאליטיק, ער איז אזא פארפרומטער יונגל און קינדער אין חדר זענען מקנא און מ'טשעפעט אים. די מאמע האט געקאלט די מנהל האט די מנהל געזאגט זאג דיין קינד זאל קומען רעדן צו מיר.

טוישן די מנהל, איך קען נישט טוישן די קינדער אין חדר, און איך קען נישט טוישן די מלמד, אבער דיך קען איך געבן חיזוק, דו ביסט עלף יאר אלט, וואס ווילסטו אויסוואקסן ביז דו'סט זיין גרויס? א געזונטע קינד, א ערליכע קינד, און מ'האמיר אויסגערעדט א ציל אין לעבן, זאגט מען פון יעצט און ווייטער, קיינער קען נישט. שטערן די ציל. דו גייסט נישט אין חדר צו די מנהל, דו גייסט נישט אין חדר צו די מלמד, דו גייסט נישט אין חדר צו די קינדער, דו גייסט אין חדר צו וואקסן און האלטן קאפ אנצוקומען די ציל. די אלע שוועריגקייטן מוזט דו לייגן אויף א זייט. לאז דיך אפ, טראכט אפילו נישט דערפון. בוי דיך אויף דיינע שוועריגקייטן. איך האב געהאט א לאנגע שמועס מיט דעם קינד, און ברוך השם דער קינד האט מיך גערופן און ער האט מיר געזאגט אז דער לעבן האט זיך אים געטוישט.

פון אידן, מלמדים, מחנכים, טיטשערס, פרינסיפלס, מגידי שיעורים, משגיחים, קריטיק אדער חיזוק, הערות, שאלות און עצות אויף וואס איך זאג, איך וויל הערן פון עלטערן, און מער וויל איך הערן פון בחורים און יונגעלייט, פון עלטערע מיידלעך און ווייבלעך, זאלן מיר אריינלאזן מעסעדזשעס פון זייערע יסורים וואס זיי זענען דורכגעגאנגען אין לעבן,

און מיט חשיבות און בענקשאפט, ווייל אונז דארף מער אויפבויען א דור אז ס'זאל שוין חלילה נישט וואקסן אזויפיל אראפגעפאלענע און אזויפיל אנטלאפענע הייליגע ליכטיגע אידישע קינדער, מ'דארף אריינטראכטן זען צו טראגן די אחריות. ס'דא נאך א וויכטיגע זאך, ס'האט מיר געזאגט די וואך. א טאטע פון א קינד וואס דער קינד האט פארלוירן חשקות התורה, און דער קינד האט פארציילט נישט פאר די טאטע, ער האט פארציילט פאר איינע פון זיינע מחנכים וואס איז זייער נאנט מיט אים, און דער מחנך איז יא אזא מין מחנך וואס אונז זאג מיר דא, ער קען די תכונת הנפש פון יעדן קינד, ער איז א מנהל, ער קען די תכונת הנפש פון די עלטערן, איך האב שוין אסאך גערעדט מיט דעם מנהל. ווען איך לייג אראפ די טעלעפאן פאר דעם מנהל, הייליגע אידישע קינדער, האב איך טרערן אין די אויגן, איך וואונטש פאר אלע מוסדות אזא מנהל, ער קען די היסטאריע פון די קינדער, פון די עלטערן, ער זיצט מיט די עלטערן שעות, ער הייבט אויף טעלעפאן אינמיטן די נאכט, ער הייבט אויף טעלעפאן פארטאגס, ווייל זיין הארץ איז דא פאר די קינדער, זיין הארץ איז דא פאר די עלטערן, און ער איז ברוך השם, מורא'דיג מצליח, זיינע תלמידים, זיינע עלטערן האלטן פון אים און זענען אים דאנקבאר און געבן אים נאר ברכות, כן ירבו בישראל, איז דער מנהל האט פארציילט פארן טאטן וואס איז געשען און וועלכע ווייטאג דער קינד האט, אבער וואס איז ארויסגעקומען פון דעם שמועס איז אז ס'איז דא ליידער צווישן מחנכים, צווישן מנהלים, צווישן. טיטשערס, צווישן מגידי שיעורים אז דער רבונו של עולם האט געגעבן נעבעך א שרעקליכע זאך אין די נאטור פון געוויסע מענטשן, זיי ווייסן נישט דערפון, כ'וויל עס דא אויסשמועסן אפן, אז ווען זיי זעהן אן הצלחה פון א קינד, ובפרט א שטארקע הצלחה, א שיין קינד, א קינד מיט א גוט מויל, מיט א גוטע קאפ, באקומען זיי א געוויסע זאך וואס איך וויל נישט אויף די ליניע זאגן די נאמען דערפון און זיי קענען עס נישט פארגינען און זיי מוזן דאס צוברעכן, זיי מוזן צוברעכן די שיינקייט פון די פנים פון דעם קינד, פון די מויל פון דעם קינד, מאכן דעם קינד צוקלאפט און אים אביוזן בפועל ממש מיט די מויל און פיזיש. רחמנא לצלן, און הייליגע לעכטיגע אידישע קינדער ס'געשעהט אין אונזערע מוסדות, כ'האב עס געהערט די לעצטע שטיק צייט פון זייער אסאך קינדער, בחורים, טאטעס און מאמעס, און מחנכים האבן מיר מודה געווען דערויף אז זיי ליידן דערויף און זיי מוטשען זיך דערויף, אונז עלטערן. דארף מען זיין זייער שטארק, נישט פאר חושד זיין א יעדן איינעם, אבער שטארק אריינקוקען אין דעם. וויכטיגסטע זאך פאר עלטערן איז, קינדער קומען אהיים און זיי פארציילן נישט פאר די עלטערן וואס טוט זיך אין חדר אדער ארויס פון די הויז. ס'איז זייער א רגל'דיגע טבע אז עלטערן ווייזן פאר די קינדער אז כ'גלייב דיר נישט קיין ווארט וואס דו זאגסט. יעדע טאטע מאמע וואס גייט דאס הערן וועט טראכטן נישט איך, דער אמת איז ס'איז יא דו און ס'איז איך אויכעט, אונז האמיר אזא נאטור, ס'קען נישט זיין, עפעס זאגסטו נישט גוט, רעד נישט שטותים, רעד נישט נארישקייטן, מיר פארציילט א טאטע די וואך, זיין קינד איז אהיימגעקומען פון חדר און געכאפט פעטש, א וואויל קינד, דער קינד איז געווען זייער צובראכן. אבער אזוי ווי ער האט אנגעפאנגען פארציילן זיין מעשה האט די מאמע געזאגט וואס פאר עפעס שטותים ס'נישט אמת ס'קען נישט זיין האט די מאמע מסביר געווען ווייל זי איז אויכעט א טיטשער און מען זאגט אויף איר זאכן וואס איז נישט אמת דער אמת איז ס'קען זיין אז קינדער זאגן זאכן וואס איז נישט אמת אבער געדענק וואס א קינד טראכט.

בחורים יונגעלייט גייען זיך טרעפן אין די ווערטער וואס כ'האב יעצט געזאגט. אונז אלס עלטערן און א מלמד און א מנהל דארפן האבן אזא נאנטע קשר צום קינד אז די קינדער זאלן פון אונז נישט באהאלטן. וואס דארף מען אונז טון? אונז דארף מיר גלייבן די קינדער. גלייבן! מיר קען גלייבן טאמער דער קינד זאגט ליגנט.

צו יעדן מענטש אין די וועלט על כל פנים מאיר אויס ס'איז דיר שווער, די די אייבערשטע זאג תהילים, לעב מיט אמונה, לעב מיט שמחה, יעדע מלמד און מחנך און מחנכת דארף אפמאכן אויף זיך, איך האב א גבול, השם גבולך שלום, מיין גרעניץ איז.

אונז וויל מיר דא זייער שטארק בעטן, אונז קען מיר נישט מאריך זיין, אונז האמיר נאך זייער אסאך צו רעדן, און זייער אסאך חיזוק צו געבן פאר מנהלים, מלמדים, טיטשערס, מחנכים און מחנכות, אונז האמיר אסאך חיזוק צו געבן פאר די עלטערן,

ס'ווערט נישט מתפרסם, אויב דו ווילסט מען זאל עס מפרסם זיין, זאג עס אויף קנעפל אַכט, עמיר עס מפרסם זיין, אויף נײַן נײַן איז פריוואט, טאמער ווילט איר מען זאל אייך צוריק רופן מוזט איר לאזן א נאמבער. איך בעט די עולם, איך וויל מיך אריינלייגן אין די טעמע און עס צושפרייטן, איר מעגט קאלן, שרייען אויף מיר, איר מעגט קריטיקירן, איר מעגט לאזן שארפע מעסעדזשעס, שיינע מעסעדזשעס, ווארעמע, וואס איר ווילט, איך בין דא, צו דינען כלל ישראל, נישט מיך, און איך טראכט נישט פון מיר, ס'האט גארנישט מיט מיר, אונז מוז מען אריינברענגען א אפנקייט און לייגן אויפן טיש די פראבלעמען פון חינוך און צוקומען צו אן עצה, די תכלית פון דעם איז אז מען זאל צוקומען צו א וועג וואס אלע אידן מיטן אייבערשטן זענען מסכים אז דאס איז די ריכטיגע וועג פון חינוך, און אונז גיימער מיט אמונה פשוטה און מיט שמחה און מיט די כח התורה,